א גוטן ערב שבת קודש, פרשת לך לך, איך האב שוין געמאכט מיין שיעור, און איך לייג צו יעצט א שטיקל עמורדזשענסי, ווייל ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל עס וויסן, רבותי יחיאל בראנער סטראק עגען, היינט ביינאכט, מיטוואך נאכט אין שומר שבת, האט ער געכאפט א יונגל פון צוועלף יאר, און ער האט אים אנגעהויבן צו טאטשן ביי זיין פרייוועט פלאץ. ס'אינגל האט זיך פארלוירן, אבער היינט ווייסט שוין יעדער, כ'מיין הי נו, באט ער האט נישט געוואוסט האט ער אוועקגעוואקט שנעל, זעהט ער ווי יחיאל לויפט אים נאך, דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו שרייען, און דער טאטע ברוך השם האט שכל, ער האלט ביים פרעסן טשארדזשעס וואנס ענד פאר אלל, אז ער גייט זיך אויסלערנען, ער גייט פייגערן אין תפיסה, מען קען דאס מער נישט צולאזן, איז וויל איך ענק זאגן, דער אלטער רב פון שומר שבת, ער לעבט שוין נישט. איינער איז אים געקומען זאגן אז איך בין געקומען דארט דאווענען, איך בין אמאל דורך, כ'זאג איך דאווען דארט א תפילה, זאגט ער ניין מען זאל מיך ארויסטראגן. בקיצור, בין איך צוגעגאנגען צו אים, כ'האב אים געפרעגט, זאג מיר, יחיאל בראנער דאווענט דאך דא פארן עמוד ראש השנה יום כיפור, פאר אים, ער מעג דא זיין איך טאר נישט, זאגט ער יא, דו מוזט פארשטיין, דו ביסט אין חרם, גראדע ער האט נישט געוואלט אונטערשרייבן דער אלטער רב טויב נאר ווייל ער האט געטענה'ט די זאכן געהערן פאר ראציגע אינגעלייט, זעט אויס אז ער האט פארשטאנען אז ס'איז א דזשאוק, אבער למעשה האט ער מיך נישט געלאזט ער האט מורא געהאט פאר די סיקריקים. דער זון זיינער האט געזאגט פאר איינעם, א ידיד מיינעם, זאגט ער, יא ער קען רואיג קומען דאווענען ביי מיר, איך לאז אים אריין, אה עניוועי, ס'האט זיך היינט שוין געטוישט די עטמאספעיר, עניוועי, שוין נישט די עטמאספעיר פון אמאל, איך זאג נאכאמאל פאר יעדן, יו אינדזשוי איט, קוד האוו בין יור טשיילד, עטס האטס הנאה? יא, נאר גראדע יענער האלט ביים קומען פאראויס, ער האט נישט קיין מורא פאר די אלע סאטמערע חיות, אין בארא פארק בכלל האבן זיי נישט אזוי ווייט מורא פאר די אלע סאטמערע חיות, סאו. בקיצור, די אנלי וועי טו געט ריד אוו דיס פיפל איז טו פוט עם אין דזשעיל פאר עווער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א אינטערעסאנטע זאך, כ'האב געהערט זאגן איינער האט מיר געזאגט ער איז געגאנגען וויזיטן יאנקי קאף, ער זיצט אין זעלבן תפיסה, אזוי זאגט ער, ווי נחמיה וועבערמאן. יעצט עטס ווייסט ווען נחמיה וועט קריגן, ווען היל בלאו א פיט, ווען ער וועט ווערן משוגע, ווען יאנקי קאף וועט ארויסגיין צוויי יאר ארום, ער האט דאך באקומען נאר דריי יאר. ער האט געזאגט אזוי פארן דזשאדזש, ליסטן, כ'האב וויי געטון פאר מיינע שטיף קינדער, איי אדמיט. איי טעיק די גילט ענד גיוו מי וואטעווער יו וואנט באט רעכן זיך כ'בין א יונגער מענטש איי גאטע סטארט ע לייף און רעכן זיך אז כ'האב געגעבן א גט פאר מיין פרוי בין איר נישט מעגן, איי טריי טו בי א נייס גיי כ'האב געהאט א דורכפאל ביקאוז איים א סעקשועל פריק מעיבי איל בי אין דזשעיל ע פיו יערס איי לערן סא ער וועט זיך אויסזיצן די צוויי יאר געטון האט ער דאך די זעלבע פעלעניס ווי נחמיה נחמיה האט געשריגן ניין!

סאו עניוועי, יחיאל מוז צוריק גיין, דער איז נאטינג טו טאלק אבאוט. יעצט נאך א זאך האב איך באקומען א ידיעה פון אנטווערפן, די אידן זענען דאך אזאלעכע טראבל מעיקערס, איך זאג זיי אייביג, ס'איז ממש א שאנדע וואס זיי פירן זיך אויף, די גאנג זיי האבן אריינגעגעבן א לאו סוט פאר יעדן קינד עפעס זעקס טויזנט דאלער, סוען זיי, פארוואס ווייל מען מוז לערנען אנדערע שפראך מיט אלעם, שטאט זיי זאלן קומען מיט הכנעה און זיך נעמען וויינען און זאגן קוק אונז קען מען נישט אזויפיל לימודים, נאך גאנגען סוען די גאווערמענט האט מען עס געמאכט אין א שנעלן קאורט ס'איז דא אזא פעסט קאורט ביי אונז איז אויך דאס הייסט פעסט טרעק ס'גייט שנעל ווייל נארמאל דויערט חדשים חדשים א קאורט מאכט מען עס זייער שנעל בקיצור האט די דזשאדזש אויסגעהערט ביידע צדדים און ער האט געזאגט איך וועל ענק ענטפערן ביז צוויי וואכן יעצט וויל איך ענק זאגן איך בין וויליג צו בעטן דאלערס טו דאונאטס אז דער דזשאדזש גייט זאגן פסק איז פסק און מען מוז גיין לערנען אלע שפראכן פלעמיש מיט אלע לימודי חול. און וויט די באדי'ס דעוועלאפמענט אוו די באדי מיט אלע סעקשועל זאכן. פונקט ווי אין א פאבליק סקול וואטשען צו אז זיי לאכן זיך אויס פון די פאר אידן וואס זענען. אמאל זענען די אידן האבן קאנטראלט די דיימאנד מארקעט היינט האבן זיי שוין דאס אויך נישט היינט זענען זיי אלע געווארן וועלפעיר ריסיפיענטס און די גאווערמענט ברויך דאס נישט. און פאר די אידן רעדט מען איין אז מען מיינט די אראבער מען וויל זיי זאלן אויך טרעפן דזשאבס די אראבער ראנען די שאו עניוועי. כ'ווינטש ענק די בעסט, באט איל טעל יו סאמטינג, ווען ס'איז געווען אין מאנטריאל האט מען געדארפט לערנען נאך א שפראך, האט בעלזער רב מ'איז אראפגעפארן צום בעלזער רב, האט ער געזאגט הער אויס, אז מען דארף זאל מען לערנען, לערנט מען ענגליש, פראנצויזיש, און לימודי קודש, האט דער מנהל געפרעגט דעם בעלזער רב רבי פון ווי זאל איך נעמען די איבעריגע צוויי שעה, זאגט ער דו פרעגסט מיך, דו ביסט דאך דער מנהל, אז דו ווייסט נישט ווי צו נעמען צוויי שעה, קען איך דיך נישט האלטן פארן מנהל, האט ער געטראפן די צוויי שעה. דאס אלעס איז שמוץ מיט די טינופות וואס די סיקריקים האבן אריינגעברענגט. דערהיים האט מען אויך געמוזט גיין אין שולע, און מ'האט געמוזט האבן א דזשאב. כ'האב אים געזאגט, כ'האב באקומען פון א רב אין מאנסי א ביכל, אז דער גרויסער ווישעווער רב, מיין טאטע זאל זיין געזונט, איז א תלמיד פון ווישעווער רב. דער ווישעווער רב האט געהאט א ישיבה, מ'האט געלערנט, מ'האט געהאקט שטיקער. האט ער אויך געהאט, אין די זעלבע ישיבה האט ער געהאט א שאפ ווי מ'האט אויסגעלערנט סטאלעריי מיט שניידעריי מיט אלעם, נישט נאר מ'האט געדארפט האבן א פאך, און נאכדעם איז אזוי, ווען דער בחור וואלט געלערנט אַכצן שעה א טאג די גמרא זאגט דארט מה אני צו איך זאל גיין לערנען חכמי יוונית, זאגט ער אים גיי ארויס קוק ווען ס'איז נישט טאג און נישט נאכט שטייט והגית בו יומם ולילה, וועסטו טרעפן אזא צייט ווען ס'איז נישט טאג און נישט נאכט קענסטו לערנען חכמת יוונית. ווייל אין אין אמת איז דאך נישט דא אזא צייט ווייל ס'איז אדער טאג אדער נאכט. יעצט וויל איך זאגן אזוי, ווען דער בחור לערנט טאקע אכצען שעה א טאג און ער איז נישט מבטל א רגע און נאר דארט ווען ס'איז נישט טאג און נישט נאכט גייט ער עסן צו כדומה און שוין. וויל איך זאגן דער בחור מוז זיצן און לערנען. למעשה, נעם אהער א געווענליכן בחור פרעג אים צו ער לערנט דרײַ שעה א טאג. פיגור דעט אוט עסטו זען אז ער לערנט נישט נישט קיין דרײַ שעה א טאג. נעם א כולל יונגערמאן פרעג אים צו ער לערנט צוויי שעה א טאג עסטו זען אז נישט סאו וואס איז די פשט ליידיג גיין מעג מען אבער עי בי סי טאר מען נישט לערנען? עניוועי איך ווינטש זיי אסאך לאק אבער איך מיין אז ס'וועט צוריק קומען אז ס'איז לא יאמר קליפ די שטומע טאר נישט צאלן זעקס טויזנט דאלער פאר א בחור א טאג אין פאל מען לאט אים מען הייסט אים לערנען לימודי חול מען עט אים נאך צושפארן די ישיבה און עטס עטס נאך גיין עטס עטס נאך גיין זוכן רעטענונג ווי א רעטונג ווי צו גיין מיר וואטשען צו. די אנדערע זאך האב איך געוואלט זאגן, געדענקטס איך האב ענק געזאגט מען גייט בודק זיין אלע מיידלעך פון בעלז צו זיי זענען נאך בתולות? כ'האב ענק געזאגט ס'וועט זיין פאריגן דינסטאג, ס'איז אפגעשטופט געווארן אויף דעם דינסטאג, מ'מוז זעהן וואס ס'וועט זיין, כ'ווייס נישט ביהיינד די סינס וואס דארט גייט פאר. איז עמער ווארטן אויף דעם דינסטאג, ס'הייסט אז דעם קומענדיגן דינסטאג, נישט דעם וואס איז געווען פרשת לך, נאר פרשת וירא, דינסטאג דארף זיין די בדיקות. עניוועי. איך ווינטש ענק אלע אסאך לאק, און איך איך זאג ענק נאכאמאל דאס איז אלעס געשען ווייל עטס האט באהאלטן סעקשועל אביוז, און מ'איז געקומען צו א קאנקלוזשען אז מ'מוז לערנען, די אלע דעוועלאפמענט אוו די באדי, העט עטס ענק ווען נישט אקעגן געשטעלט? ווען מ'וואלט זיך געקענט אראפ זעצן מיט רבנים און מאכן א געהעריגן קאמפרעמייז וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט וואלט דאן גוט געווען? אזוי ווי עטס האט זיך געגאנגען צושלאגן האמיר זיך צושלאגן יעצט זעסטו ווי מען האלט און פארטיג. כ'הער אויך זאגן אז אין קרית יואל זענען שוין געקומען די חברה די הנהלה מיט די בחורים צו אן אגרימענט אז מ'גייט זיי יא צוריק לאזן אין די געהעריגע ישיבה, אזוי הער איך, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת, אבער טאמער לאט מען ענק נישט צוריק, רבותי אלבאני איז די ענסער ווערטס נישט קיין פראסטיטוטס פאר די אלטע בחורים די אלטע חזירים אין שיעור ד'.

און ס'איז געווען, ווי מען זאגט, ס'האט גוט געוואקסן, קיינער איז נישט קראנק געווען, מען האט נישט געדארפט אנפלאנצן נאר איינמאל אין פערציג יאר, אזוי ברענגען די מדרשים. בקיצור, מ'האט געהאט צופיל צייט און די הענט זענען געגאנגען ליידיג, האט מען זיך אנגעהויבן צו זינדיגן, די ערשטע זאך, מען איז אריינגעקראכן אין זנות. דער אייבערשטער האט געמאכט יעצט אז ס'זאל גיין אביסל שיף, אזוי ברענגט דער ספורנו, און אנדערע ברענגען, כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם סאבדזשעקט.

עס איז ווי א מענטש. דאס אלעס איז נאר געווען אן עמערדזשענסי יעצט קומט דער געהעריגער שיר. א גוטן ערב שבת קודש פרשת לך לך. לך לך גיי צו דיר אריין, אונז זעמער דאך ביזי געווען די גאנצע וועלט מתקן זיין. ציונים, מען גראבט טויטע, מען הרג'ט לעבעדיגע, מען געט נישט מער קיין געלט פאר תורה. בעלזער רב האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט ביי זיין תורה, די שמיני עצרת תורה, די וואס ער זאגט ווען עס קומט זיך צאם גאנץ בעלז, און ער געזעגנט זיך, דעמאלטס מיט א דרייסיג יאר צוריק ווען ער האט געזאגט אז דער דברי יואל, איך וויל נישט נאכזאגן וואס ער האט געזאגט, וועלן שוין נאכאמאל די רבנים מיך לייגן אין חרם, ער האט זיך צורעדט וואס ער האט נישט געטארט, ס'איז געווען א שווערע יום טוב, מען דארף פאסטן יום כיפור און סוכות און מען געזעגנט זיך. ליסען, הי וואז אנדער פרעשור, הי סנעפד. ס'איז גארנישט. ער האט גערעדט אויפן דברי יואל אזוי ווי ער וואלט גערעדט כאחד הריקים, באט גארנישט. ס'גוט, ער האט שוין געשיקט איבערבעטן און פארטיג. יעצט למעשה. האט ער יעצט נאכאמאל גערעדט. און ער האט גערעדט, ער האט מסביר געווען אז די ציונים זענען אזאלכע רשעים, זיי געבן נישט קיין געלט פאר די מי פאר די בני תורה. און די גאנצע זאך וואס זיי ווילן דא אין כנסת איז אונטערצוברענגען די געלט פאר די תורה, בקיצור אז דו ביסט מקשר יענע דרשה וואס ער האט גערעדט אויף אונזער רבי'ן און דו ביסט מקשר די דרשה וועסטו זען אז בעיסיקלי זאגט ער די זעלבע וואס אונזער רבי האט געזאגט דער חילוק איז נאר געווען אזוי דעמאלטס ווען ער האט געמאכט גרויס געלט פון די מדינה ער האט אויפגעבויעט אזא בית מדרש און ער האט אויפגעבויעט אלע אנדערע מוסדות התורה פון די געלט פון די מדינה. דעמאלטס איז די מדינה כשר געווען, לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוקיך אותו, אבער אהובה היתה בימי האבות, שור אז מען האט געגעבן געלט איז נישט געווען קיין פראבלעם, דעמאלטס איז סאטמאר רב אים געשטאנען אין וועג, פארן בעלזער רבי'ן איז דער סאטמאר רב געשטאנען אין וועג, ער האט געמוזט פוער פיו זיין און זאגן וואס ער האט נישט געדארפט. למעשה אבער יעצט אז די מדינה געט נישט קיין געלט איז ער צוגעקומען צום אנערקענונג יא דער סאטמאר רב איז גערעכט געווען יעצט ער האט א פראבלעם מ'רודפ'ט די פרומע כ'וויל דאך פרעגן א קשיא פארוואס זאל דער פרייער געבן מיסים טעקס און אויסהאלטן דעם פרומען דער פרומער נישט ער קאאפערעיט מיט גיין אין מיליטער נישט וואס איך האלט חלילה אז מען דארף גיין אין מיליטער איך בין נאר מסביר. אויף א פוינט אוו וויו פון דעם פרייען, נישט ער זעהט אז זיי העלפן צו די מדינה זאל וואקסן נאך מער, ווי מען קען אראפרייסן די מדינה רייסן זיי אראפ די מדינה, מאכט יענער מענטש א חשבון, העי וועיט א מינוט, אזוי זאגט דארטן רשי, די גזירה איז נגזר געווארן אויף די קינדער פון אברהם אבינו, אונז האמיר עס מקיים געווען זעמיר שוין געווען אין מצרים אין גלות, עטס זענטס נישט געווען איז נעברה נא בארצך לאז אונז כאטש דורך גיין. נאכאמאל, ביסט ברוגז מיט די מדינה, ווילסט זי שעלטן, ווילסט טוהן וואס דו ווילסט, נאו פראבלעם. ווילסט נישט געבן צושטייער, נאו פראבלעם, אבער שטער יענעם נישט. יעצט איך זאג נאכאמאל, איך זאג עס נישט אלס ציוניסטישן פוינט אוו וויו, איך האלט אויכעט אז די מדינה זאל אויסגעריסן ווערן, זענען די ארגסטע וואס ס'איז דא, איך טענה נאר אז בעלזער רב וויל זיך יעצט ארויפשטעלן אויף אונזער וואגן, דארף דארף ער דאך מסביר זיין פארן עולם ס'זאל נישט ווערן צומישט, ר' משה'לע דער וויזשניצער רבי ישיעות משה האט מסביר געווען אכצן יאר פאר וויזשניץ אז ער האט נישט נאר איין זון מענדעלע. אלל אוו א סאדען האט מען אריינגעברענגט צרה'ן האט יעדער געפרעגט ווער איז דאס האט מען געזאגט דאס איז דעם רעבינס ממזר ווייל קיין זוהן האט ער דאך געזאגט האט ער נישט סא ער דאס ער האט אנגעמאכט עפעס א ממזר הע קען זיין ער איז אויך געפארן אויף אוקריינע וואס ער האט אויך געהאט דארט אפאר שיקסעס איבער סאטמאר עניוועי איז למעשה איז ווערט יעצט דער עולם צומישט? דער בעלזער עולם הייבט אן צומישט צו ווערן, איז די מדינה א גוטע זאך צו ס'איז נישט קיין גוטע זאך? נו, זעט מען דאך, בשעת זיי האבן געגעבן געלט האט מען זיי געלויבט, ס'איז געווען די בעסטע זאך די מדינה, מען האט אריינגעשטעלט אייכלער אין פארלימענט, פאנאוויזשער רב האט געזאגט ער טאר נישט זיצן אין פארלימענט, מען האט אים געוואלט מאכן א חבר כנסת האט ער געזאגט ווייל ער האט נישט קיין געלט צו קויפן יעדן טאג אן אנצוג. זיך מוזן קריעה רייסן יעדן טאג פאר די אלע מינות און כפירה וואס דארט גייט דורך.
בעלזער רב האט געהאלטן אז אייכלער איז אימיון צו מינות און כפירה, ער דארף זיך נישט זארגן פאר דעם, ער קען אים אריינשטעלן אין א לייב'ס דען און ס'האט אים גארנישט געשען. פארוואס? ווייל בעלזער רב האט יונק געווען פון דעם געלט. נישט נאר בעלזער רב, נאר אלע מוסדות האבן יונק געווען פון דעם געלט. ווייטער, פרופסור איינשטיין, בעלזער רב האט מחליט געווען ביי די תורה פון שמיני עצרת אז די מדינת ישראל וויל אומברענגען אידישקייט און ער רעדט צו די אידן פון אמעריקע אז מען זאל וויסן ס'איז א מלחמה קעגן די תורה און ווען זיי געבן געלט זענען זיי אויך א מלחמה קעגן די תורה ס'איז נאר געווארן אזא מין אזוי ווי דאס די עזות די חוצפה איז אזוי גרויס, היינט גייען זיי דיר איינטיילן א דייע אפילו דו וועסט נישט נעמען קיין געלט, אמאל האבן זיי געמוזט דיר געבן געלט איינצוטיילן א דייע, היינט לאכן זיי פון דיר, זיי גייען דיך זיי גייען דיך אראפ ברענגען פון אידישקייט חלילה אפילו זיי געבן נישט קיין געלט. סאו יעצט זעמער אויף גרויסע צרות, אונז ווייס מיר דאס, בעלזער רב האט שוין געשיפט פאליסי, אבער וואטש ענד סי, טאמער אונז אים געבן אפאר טאלער, וועט זיין אנדערש. ער האט למעשה זיינע מענטשן אין כנסת, ער האט נישט קיין פראבלעם אז זיי זענען אפיקורסים און זיי רעדן מינות און כפירה על השם ועל משיחו, זיי רעדן אפילו אויף ננתקה אויכעט. ס'איז געווען אמאל א איד א משוגענער אזוי ווייסט דאך אזוי ווי אונז האמיר דאך אויך אסאך אזאלעכע משוגעים, איז ער געגאנגען און האט געזאגט פארן רב ווייסט דער חיים איז אזא שייגעץ ער רעדט על השם ועל משיחו, דער רב האט דאך שוין געוואוסט מיט וועם ער האנדלט, פרעגט ער אויף ננתקה'ן רעדט ער אויכעט שוין?

דאס זעמער מיר. ווילאנג מען רעדט, מען געט געלט, קען מען רעדן און טון וואס מען וויל. עניוועי, צוריק קומען צו אונז. לך לך זאגט די תורה. די תורה זאגט גיי אריין, קוק דיינע פעלערס, קוק וואו דו דארפסט פאררעכטן, קוק וויפיל משכב זכר ס'גייט פאר אין די אידישע קאמיוניטיס. ס'איז ממש א שרעק, ס'איז איום ונורא. אלרייט מ'האט עס קאנטראלירט, אבער וואס איז געווען די גאנצע צייט? און ס'איז נאך דא גענוג און נאך צרות. יעצט אין בני ברק. איז געווען א מיידל, ניינצן יאר אלט, אביסל צוריקגעבליבן צי וואס, איז געגאנגען א וויזשניצער חסיד פרייליך און האט נעבעך געמאכט מיט איר אומגליקליך פרייליך, צו גענומען צו זיין פלאץ ווי ער ארבעט, און ער האט איר נעבעך געטון וואס מען טאר נישט, און סרול, אזוי הער איך, דאס האב איך שוין נישט געזען אין צייטונג, סרול דער וויזשניצער רבי פון ארץ ישראל, האט געאפערט הונדערט אַכציק טויזענט דאלער אז מען זאל מאכן א שווייג, און אונז האמיר געארבעט מיט אונזערע מענטשן אז די פאליס זאלן קומען. און נאכדעם איז דא איינער זי הייסט שטייף, זי מסתמא משפחה פון רבי יונתן שטייף, זי איז א חילונית, זי איז א צייטונג שרייבער, זי העלפט אונז מורא'דיג צו, זי לויפט ארום מיט די אלע קעיסעס און זי טרייט עס צו עקספאוזן, האט זי יעצט געשריבן א ריזיגע ארטיקל אין א מאגאזין משפחה.

און דעפענעטלי איז עס געווארן אסאך שטילער און רואיגער און עספעשעלי פראפעשענעל פיפל אזוי ווי מלמדים האלטן זיך די הענט ביי זיך אין הויזן טאש און נישט ביי יענעם. בקיצור איז למעשה איז זאגט דיר די תורה לך לך גיי אריין צו דיינע פראבלעמען און ס'האמיר יעצט אזויפיל בחורים וואס מען ווארפט ארויס מען עטס זיי נישט ארויס ווארפן מעלד איך אזוי ענק אז אויב די בחורים קאפערירן מיט מיר גייט יעדע דאלער וואס די ישיבות באקומען פאר עדיוקעישן גייט ווערן געסטאפט וואטשען צו, איך וועל ענק אויסלערנען. מ'האב מיר ארויסגעווארפן טשארלס היינס מיטן אייבערשטנס הילף וועלן מיר ארויסווארפן אלע דאלערס פאר די בחורים זאלן האבן א ספעשל עדיוקעישן. איטס גאנא סטאפ, די נאנסענס איז גאנא סטאפ. יעצט צו ארויף לייגן נחום ראזענבערג אויף איין זייט און נאר א צווייטער, ס'טוט מיר מורא'דיג וויי וואס עטס האטס געטוהן, עטס האטס ענק צוגעשטעלט, צו אונזערע קאנדידאטן, איך האב זיי געזאגט, כ'האב געזאגט מיסטער טאמפסאן אז דו וועסט גיין צו סאטמאר צו די סוכה, און אז דו ברויכסט זייער אינדארסמענט ביסטו ביי מיר טשארלס היינס נאמבער טו. די חברה האבן אזויפיל געלט, די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט צוגעשפארט, זיי האבן נישט צו באצאלן פעיראל, און די חברה האבן נאך צו באצאלן הונדערט אכציג טויזענט דאלער פאר איין זנות, און אזא ברוך מרדכי לעבאוויטש וואס האט אים געקאסט ביז יעצט איך הער ער האט געמוזט זיך פארגלייכן מיט דעם וויקטים אויכעט פאר אכט הונדערט טויזענט דאלער איך ווייס נישט צו ס'איז פונקטליך אזויפיל אבער אין דעי וויסינעטי פלאס די לויערס פלאס אלעס רחמנא לצלן וואס ס'איז דא איז פארגעגאנגען סאו וויל איך דיך פרעגן ברוך מרדכי ס'לוינט זיך צו כאפן א זנות מיט א בחור פאר דעי פרייז? כ'מיין און דען ווער ס'פינאנצירט עס דער לעזער קעסטענבוים? איך רוף אים ירושלימער רב. ער איז היינט ירושלימער רב. אזא ערליכער ווי ירושלימער רב איז ער אויך. יא, ער קען נאר נישט אזויפיל לערנען. איך ווייס נישט וויפיל טובי' קען לערנען. איך האב איינעם געזאגט, דו ווייסט ירושלימער רב? ירושלימער רב? סאו, דער מענטש האט נאכנישט געשריבן איין תשובה אויף קיין שום מקצוע אין די תורה. דער מענטש האט גארנישט געשריבן. דער מענטש איז געווארן ירושלימער רב ווייל מען האט נישט געוואלט אז זאלן אריינקומען דארטן אנדערע, ווייל זיי האבן געוואוסט אים קענען זיי קאנטראלירן. יא. סא דאס דאס איז וואס דא גייט פאר, סאנז סאטמאר האט זיך צוגעשטעלט צו טאמפסאן ס'טוט מיר זייער וויי ווייל ער וואלט געווינען עניוועי און די חברה זענען דאך ביזי זיי וועם געבן געלט און אסאך געלט רייצט אסאך און ווען מיר האבן א פראבלעם איך האף אז נישט און וועלן מיר אים נאכגיין מיט די ספאט לייטס איך האב עס געזאגט אויף א ס'איז געווען יעצט שארלס היינס' אויפנאמע דארטן און ווי ער האט אנאונסט אז ער גייט לויפן אין ברוקלין בארא האל. האב איך דעס געשריגן דארטן, רבותי ס'איז א ביג פראבלעם, ס'איז א פראבלעם אז סאטמאר האט זיך ארויפגעשטעלט אויף טאמפסאן'ס וואגן, ער ברויך זיי נישט, ער האט געווינען מיט א צען צוועלף פראצענט מארדזשין אן סאטמאר, און נאך א זאך, יעצט ווייסט וואסערע ענדזשוימענט איך האב געהאט אז איך האב געוואקט אויף טוירטינט עוועניו, איך האב געזען נחש, איך האב געזען א פיקטשער פון מיר און אלע גדולי הדור זיצן אויף די אנדערע זייט און איך זיץ אין די הייעך, וואוד יו וואוד יו בעליוו חברה האבן עס געמאכט ראנג זיי האבן געדארפט מאכן אז די גדולי הדור זענען אין די הייעך און נאר פיו הכשילם האבן זיי געמאכט אז נחום ראזנבערג איז אין די הייעך און אלע גדולי הדור זענען אראפגעפאלן ס'איז א מורא'דיגע זאך איך האב געהאט אזא מין שמחת הנפש די פרייד די דזשוי ס'איז אזוי פיין געווען איט מעיד מי פיל סאו גוד איי וואס פראוד אוו מיי סעלף. פאר א טשעינדזש, זיבן יאר נישט צו דאווענען אין א שול, יו פיל דאון? הי ברוך השם איך האב געוויזן, אה, מיט וועם האט מען זיך געשלאגן? אלע גדולי הדור האבן זיך געשלאגן מיט איין מענטש נחום. ווי האט סיגוטער רב געזאגט? מען האט אים געזאגט ער זאל לייגן אין חרם דעם נחמן בראך, דעמאלטס ווען ער האט זיך געשלאגן מיט דעם רעבעצינס הויז, האט דער סיגוטער רב געזאגט איך גיי דאס נישט טון ווייל ביי לייגן אים אין חרם טו איך איינס פון צוויי זאכן אדער מאך איך אים אזוי הויעך ווי איך בין און דאס איז דאך נישט איך בין דאך א רב אינדערהיים נאך געווען א רב אדער מאך איך מיך אזוי נידריג ווי ער און איך בין נאך נישט אזוי נידריג ווי נחמן בראך אזוי האט ער געזאגט איך זעה נישט מיט וואס ער איז געווען ווייניגער נידריג ווי נחמן בראך איך נוץ נישט זיין סטעיטמענט פאר צו פייטן נחמן בראך נחמן בראך איז א וואוילער מענטש נאר וואס, אזוי האט דער סיגוטער, דער ברך משה האט אזוי געזאגט. שוין, זיין גוט. סאו למעשה איז יעצט אז סאטמאר לויפט אינאיינעם מיט קען טאמפסאן העט מען דאך מיך שוין אינגאנצן איגנארירן און דעט מעיקס מי פיל ווערי ווערי הערט. לייגטס ווייטער ארויף די פיקטשער טאמפסאן מאכטס אז ער יעצט אראפ און די רבנים זענען אין די הייעך לאטס מיך נישט ארויס. מאכטס נאך פיקטשערס פון דעם נחש און ווי דער נחש גייט ארום דארט. און נחש העט געווינען, און נחש מאכט עס, איט וואס פאן, איט וואס סאו מאטש פאן, בעליוו מי, טראסט מי. עניוועי, סא זאגט ער אין די תורה, לך לך, גיי אריין אין דיר און אין דיינע פראבלעמען, ווארק אן יור פראבלעמס. די ערשטע זאך וואס מ'דארף ארבעטן אויף אונזערע פראבלעמס איז, כ'האב עס שוין געזאגט, און איך גיי עס אם ירצה השם איבערחזר'ן יעדע פאר וואכן, פארוואס? כ'האב גענומען חזריה און כ'האב אים ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג. ווער ס'גייט אויף מיין בלאג זעהט חזריה'ן ווי ער זיצט דארטן אין קאורט. פארוואס האב איך עס געטוהן? איז זייער פשוט. ווייל איך וויל יעדער זאל וויסן ווער ער איז. ער האט יעצט ארויסגעגעבן א ספר. ער האט ארויסגעגעבן א ספר על התורה. יעצט, טשעבינער רב האט נישט געגעבן קיין שום הסכמות אויף ספרים על התורה.
איינער איז געקומען א ספר אויפן רמב"ם, ער האט אפילו נישט אריינגעקוקט, ער האט אים גראד געגעבן הסכמה. אמאל האט דארט. געפרעגט זיין באדינער, רבי איך פארשטיי נישט, פארוואס קוקסטו נישט אריין אינעם ספר וואס ער שרייבט און טו לאמיר דיר עפעס זאגן מיין קינד, לאמיר דיר עפעס זאגן, צו מאכן א ספר על התורה קען מען זיך גוט אנעסן מיטן טשולנט שבת נאכמיטאג און אריינרוקן אינעם בעט אריין זיך לייגן שלאפן, און מען קען דאס מחדש זיין אזוי ליגנדיגערהייט אין בעט אפילו נישט צניעות'דיג אנגעטון, דאס איז על התורה. דער איד וואס ער קומט צו מיר מיט א ספר אויפן רמב"ם ווייס איך איין זאך, דער איד איז געזעסן ביים רמב"ם מיטן קאפ אראפגעבויגן אינעם רמב"ם און געהארעוועט. זאגט ער איך געב נישט יענעם א הסכמה אויף וואס ער שרייבט, איך געב אים א הסכמה אז ער האט געהארעוועט אויף תורה. עובדיה יוסף. זכר צדיק לברכה יעצט אוועק, פלעגט ער צוברענגען אלע אחרונים, האט מען אים אמאל געפרעגט וואס די, די אחרונים זענען דאך נישט אמאל צען פראצענט וואס די, זאגט ער כ'וויל געבן כבוד פאר די לומדי התורה אז איך ברענג זיי צו, במילא מ'זאל האבן חשק ווייטער צו לערנען תורה. כ'קען נאך רעדן א גאנצע אריכות וועגן עובדיה'ס פטירה, ווייל עובדיה איז געווען א מענטש וואס ער האט ארויפגעברענגט די ספרדים, זיי זענען געווען מבירא עמיקתא האט ער עס ארויפגעברענגט לאיגרא רמא. ער איז געווען דער גרעסטער כלל טוער אין די היינטיגע צייטן ביי אונז אין דור איז ער געווען די גרעסטע כלל טוער אין אלע עניינים פאר אשכנזים פאר ספרדים וואטעווער יו וואנט טו קאם און טינק עבאוט. דער מענטש האט אזויפיל עקאמפלישט אין זיין לעבן, ער איז געווען א תלמיד, האט זיך געדרייט, ביי רבי עמרם בלוי, נאר אזוי ווי אונז האמיר פארלוירן רבי צבי פסח פראנק, ער איז געווארן פון די רבנות, האמיר פארלוירן ר' עובדיה'ן אויכעט, פארוואס? ווייל ביי אונז האט מען דאך א מנהג, ביי אונז גייט דאך אזוי, ביי אונז גייט, טאמער דו ביסט נישט קיין היימישער, דעמאלטס קענסטו גארנישט האבן פון אונז. למשל איך בין געגאנגען נאך די חתונה, האב איך געוואלט זיצן לערנען אין כולל, ער איז געקומען ר' משה יוסף האט געזאגט די קענסט לערנען אין כולל אבער געלט וועט מען דיר קיינמאל נישט געבן פרעג איך פארוואס ווייל די האסט אמאל געלערנט אין וויזשניץ אונז געבן מיר נישט נאר פאר איינער וואס האט געלערנט נאר ביי אונז אין סאטמאר די זעלבע האבן מיר אונז געטון אלע יארן אונז האבן מיר ארויסגעווארפן יעדן געלונגענע מענטש נישט קיין חילוק ווי געלונגען ער איז געווען. מען האט אים ארויסגעווארפן אין די גאס צו די דאגס, פארוואס? ווייל ער האט אמאל איך ווייס וואס ער האט געטון, יעצט די רבי האט געהאט אן אנדערע שיטה, די רבי האט גענומען דעם ירושלימ'ער רב ר' ווייס און מען האט אים געזאגט ער איז דאך נישט קיין קנאי, ער האט גענומען א פלעק פון מוסד הרב קוק אז זיינע תשובות זענען די שענסטע אין דעם דור, האט מען געפרעגט דעם רבי נו וויאזוי קענסטו אים נעמען ירושלימ'ער רב, קיין הלכות קנאות קען איך אים אויסלערנען אין איין נאכט, די תורה וואס ער קען קען מען נישט אויסלערנען אזוי שנעל. איז במילא נעם איך אים. דער רבי האט געוואוסט אז ס'איז דא איינער סחורה, נעם איך אים. ביי אונז איז געוען אנדערש, מ'עט נעמען זלמן לייב פיליפ, אבער מ'עט נישט נעמען גרעסערע תלמידי חכמים פון אים, ווייל ער קען ברומען ווי א קי און אריינקומען זויער אין בית מדרש. אונז האמיר פארלוירן עובדיה'ן, ווייל אונז האמיר געוואוסט ער איז א פרענק און א ספרדי. האמער אים אוועק געמאכט, האמער אפילו נישט געדארפט אויף אים ניצן א טייטל אזוי ווי פאר משה פיינשטיין עם הארץ אימת השבת עליו צו אויף רבי אהרן בעלזער אז ער איז אן אויסגעוועפטער צו אויפן טשיבינער רב ער איז אן אפיקורס מ'האט אויף אים געזאגט א פרענק א פרענק איז א קרענק מ'האט אים אזוי בעלידלט אז ער האט אפילו קיין נישט תופס מקום געווען מיט קיין טייטל אבער למעשה עט די ענד אוו די דעי האט ער געטון מער ווי אלע, איך מיין אין הימל ווייס איך נישט, איך מיין צו זאגן מיט זיין טבילה צו מיט זיין קדושה וואס ער האט געטון ווייס איך נישט, אויף די וועלט האט ער ארויפגעשטעלט די ספרדים זאלן נישט זיין סוג ב' און זאלן זיין א גברא און א חפצא און ממילא האבן זיך אנגעהויבן צו פירן זייער אסאך אידישער, אויף זיין האטליין יעדן מוצאי שבת האט ער געהאט זיבן הונדערט און פופציג טויזנט ליסנערס, צו די לוויה האט ער געהאט באלד א מיליאן מענטשן, ער האט איינגעפאקט. אלע אידישע חסידישע לוויות פון אלע רבי'ס אנגעהויבן פונעם דברי יואל, אויסגעלאזט דעם ישועות משה, אריינגענומען טשעבינער רב, אריינגענומען בעלזער רב, אלע אינאיינעם האבן נישט געהאט אזא לוויה. פארוואס? ווייל ס'איז ניכרים דברי אמת, דער מענטש האט געטון פאר די ספרדים וואס קיינער האט נישט געקענט טון. און ער זאל זיין א גוטער בעטער פאר אונז האב איך נאכאמאל אן עקסטערן הספד פאר אים, איך בין א פערזענדליכער ידיד געווען זיינער, אין ספרדישע קהילות האב איך געבויעט מקווה'ס האט ער מיך ער האט מיך געשיקט, איך האב געהאט עטליכע מעשה'ס אין הלכה וואס איך וועל ענק פארציילן און ווען מיר צוקומען צו דעם, אבער יעצט לאמיר צוריק קומען צו אונזער ענין. איז דער טשעבינער רב האט נישט געגעבן אויף די אלע פורים תורות קיין הסכמות. יעצט דער חזריה ראזמאן האט יעצט ארויסגעגעבן א שיינעם דיקן ספר מיט אסאך פון די פורים תורות, קען זיין ס'ליגט דארט גוטע זאכן אויך. צום סוף האט ער א בריוו צו מיין טייערן זון, ביסט א יתום, זאלסט דיך האלטן. דאס וואס די גאווערמענט האט איהם אנגעזאגט ער טאר נישט האבן קיין קשר מיט זיין זון, האט ער עס ארויסגעגעבן בכתב, און ס'עט זיך ארומדרייען איבעראל און ס'עט אנקומען צו זיין זון, און ער ווייזט אויך אז ער איז א גרויסער תלמיד חכם, ער קען דאך אסאך פורים תורות על התורה, און דאס דרייט זיך ארום אין גאנץ ירושלים. ס'איז א גוטע אינוועסטמענט געווען פאר אים, וועגן דעם מוז איך אים האבן יעדע וואך אויף מיין בלאג צו זאגן דער מענטש איז א חזיר ענד דאונט געט אינוואלווד פליז סטעי עוועי. איז די זעלבע גיי איך יעדע וואך בלי נדר צו יעדע צווייטע וואך רעדן רבותי ס'האמער ערלעדיגט חסד של אמת מיין קאזין מענדי ראזענבערג מיט שלום און יצחק און ער אז מ'זאל חתונה האבן מ'זאל ס'איז דא יעצט א נייע געזעץ אז מ'קען חתונה האבן א זכר מיט א זכר, האמער אונז צוויי ארגענעזעישאנס וואס זיי מאכן אז זיי האבן קינדער אויכעט. זייער פשוט, בוני עולם ומחריבם און וואנס אפאן א טעב עט עי טיים באן. טאמער האט א פרוי חתונה מיט א פרוי און זיי מאכן ביידע פרויען זאלן האבן קינדער, ס'האמער נישט קיין פראבלעם היינט, זאמען מ'עט קויפן, ס'איז דא דער סייקאי דער סייקאלעדזשיסט גיינעקאלעדזשיסט זילבער טודרוס און סארקאזן, ס'האט אנגעשוואנגערט צענדליגע פרויען. סקולענער רבי לאט נישט זאלן ארויסקומען ווען נישט אונז זיין ועד הממזרים. באלאוני די גאנצע זאך. עניוועי. אונז האמער ארגענעזעישאנס פאר קראנקע, צו שפיטעלער, און וואס דו ווילסט. ווען א איד זאל זאגן יעצט ער דארף פארן אויף יוסטאן טעקסעס מיט א קאר מיט זיין זון פאר אן אפערעישאן, איז דא א חסד קאר סערוויס לשם מצוה. און מ'עט אים אראפטראגן מ'עט אפילו נישט טשארדזשען פאר די געז און טאל. אונז זעמער אזוי סאפיסטיקעיטעד האסט נישט קיין השגה. אונז זעמער סאפיסטיקעיטעד מיט ארגענעזעישאנס אזוי ווי הערשל קלאר, ער געט אבאכט אויף צניעות פאר פרויען. אונז זעמער סאפיסטיקעיטעד אז אונז האמער א גאנצע ארגענעזעישאן מיט הונדערטע טויזענטע דאלער צו רוידעפן נחום ראזענבערג. אונז האמער אלעס, ווי העוו נאו פראבלעם. איין ארגענעזעישאן וואס אונז האמער נישט און מ'מוז דאס מאכן, ס'דא. טויזענטער קינדער וואס זענען פגועים, מיידלעך וואס האבן חתונה און בחורים וואס האבן חתונה און זיי ווערן אינגעלייט און זיי צאלן הונדערטער טויזענטער דאלער א יאר פאר סייקייעטרי און סייקאלעדזשי און נאכדעם גט'ן זיי זיך אדער אזוי ווי דאס ווייבל פון סקווער טאמבער זי האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן אונז האמער נישט ווער ס'זאל נאכקוקן נאך די קראנקע מענטשן רבותי. ווי העוו טו מעיק ען ארגענעזעישן און עטס קענטס מיך ארויסלאזן איך בין א חרם איך האב ענק אין דר'ערד עניוועי די אלע רבנים אין דר'ערד נאר מאכטס עס נישט מיט קיין רבנים נאר מיט ערנסטע בעלי בתים איך האב נאך נישט געזען איין ערנסטן מוסד וואס א רב האט געמאכט טאמער האט ער געמאכט א מוסד א תלמוד תורה ווען די בחורים ווערן צוואנציג ווייסט ער נישט וואס צו טוהן מיט זיי און ער ווארפט זיי ארויס אין די גאס. מען מוז מאכן אזא ארגענעזעישן ס'איז אפשר נאך אזוי וויכטיג ווי די וואס זיי געבן פאר קענסער איך ווייס רופא חולים די אלע. ווייל דעי מענטשן האבן א קענסער נאר קיינער זעהט עס נישט און קיינער ווייסט נישט דערפון נאר דער מאן ווייסט אויף די פרוי און די פרוי אויפן מאן און דערווייל קאסט עס אים אפ שווערע שווערע הונדערטערס און טויזענטערס יעדן חודש און עקיומעלעישן אויפן יאר רעדט מען פון שווערע פערציג פופציג אלפים דאס איז טאמער דער אינגערמאן וויל צאמהאלטן דעם שידוך זייער אסאך היינט. זעהן, מען פראבירט נאך ווען ס'איז גאר פון אנפאנג, ווען ס'איז נאכנישט דא קיין קינדער, זיי זעהן אז ס'איז א פראבלעם, זאגן זיי גוד ביי טשארלי, און זיי דרייען זיך מיידלעך קראנקע, ביז זיי נעמען זיך דאס לעבן, און זיי ווערן פראסטיטוטס, זיי גייען אויף דראגס, און נאכדעם דארף מען דאס אלעס אונז אפווישן, און דאס איז זייער זייער שלעכט, ביקאז איטס אנבעליוועבל. וואס אונז האמיר געטון מיט א קאמיוניטי, און ס'איז אנבעליוועבל וויאזוי אונז נעמען נישט קער פון אונזערע קראנקע מענטשן, ס'איז אויך די זעלבע לכאורה, יעדער דארטן. די רופא חולים קעגן קענסער, יא, יעדער האט געגעבן צושטייער, דאס איז דאך מורא'דיג וויכטיג, וואס רעדסטו, וואט יו טאלקינג אבאוט, דאס איז דאך די וויכטיגסטע זאך וואס ס'איז דא, דו כאפסט נישט אז ס'איז דא וויכטיגערס פון דעם, דער קענסער פעישענט. דער האט מענטשן וואס זיי קוקן ארויף אויף אים, און זיי ווייסן אז ער איז נישט געזונט, און ס'איז דא משפחה און ס'איז דא מענטשן וואס זיי טוען פאר דעם, ביי די מינע קראנקע וואס זענען געווארן בארירט פון סעקשועל אביוז, די באהאלטן זיך פאר בושה ווייל זיי מיינען נאך ס'איז זייער שולד. ס'איז ממש נישט דא ווער ס'זאל קוקן זייער וועג. און די עלטערן זענען פאוערלעס, זיי קענען נישט, ווי קען מען ווי קען מען אזעלכע סייקיאטרי בילס באצאלן? מען רעדט דא פון בילס וואס איז זעקס זיבן הונדערט דאלער יעדע וואך, און פלאס מעדיקעישאנס דריי הונדערט דאלער א וואך, און דאס אלעס איז מותר לכתחילה, פארוואס? ווייל אלע ערליכע ערנסטע מענטשן פון שטאט זענען פארכאפט אין זנות, אלע רבנים, איז במילא האבן זיי געמוזט זאגן ליסן, דאונט אינטערפיר אין אווער פרייוועסי, אה יענץ ווייבל קוק וויאזוי ס'לאזט זיך אויס, ס'איז נישט נאר זי, ס'איז נישט נאר מיסיס טאמבער, ס'איז יעדער. און גלייבטס מיר, ווען איינער זאל מיר זאגן אז סקווערע רבי האט מיט איר געוואוינט, וועל איך אים גלייבן. פֿופֿצן יאר צוריק וואלט קיינער עס נישט געגלייבט, היינט גלייבט מען אלעס, ווי א גרעסערע רבי, א גרעסערע חזר. דעטס די. באדעם ליין פון אלעם, ס'איז א אומגליק וואס דא גייט פאר, און מען מוז מאכן א פאנד, א פאנד מען זאל צאמנעמען, אזוי ווי ס'איז דא ביקור חולים, דער אמת איז מען מוז נישט מאכן א נייע ארגענעזעישן אויך נישט, מען דארף נישט אנהייבן א נייע רענט מיט אלעם, ס'איז דא ביקור חולים אין בארא פארק וואס זיי זיצן אויף מיליאנען מיליאנען דאלער, זאלן זיי מאכן אן אפטיילונג. צען פראצענט גייט צו היילן די קראנקע, צו ס'איז דא דער שערי אפרים, יד אפרים, איך ווייס וויאזוי ער הייסט, ער מיינט ס'איז א מצוה צו געבן צו עסן פאר אלע אידן וואס זיי קומען וויזיטן דעם קראנקן, ס'איז טאקע א מצוה, איך זאג נישט אז נישט, אבער בסופו של דבר ווען ס'וואלט נישט געווען דארטן די יד אפרים, איז איך גיי נישט אריין צו יד אפרים ווייל ס'איז הקדש געלט, און טאמער איז דארט דא איינער פון מיין משפחה וואס זענען נישט געזונט און זענען דארטן אין שפיטאל, איז האב איך א סיסטעם, ס'איז דא פונקטליך אויף טוועלפט עוועניו דאכט זיך מיר איז עס צו עלעווענט עוועניו צוויי בלאק אוועק איז דא א פיינע כשר'ע רעסטעראנט און איך עס מיך גוט אן און פארטיג איך דארף נישט לעבן פון הקדש געלט די יד אפרים האט דאך געשנארט געלט פארוואס זאל נישט די ביקור חולים איך דארף נישט האבן נייע פעיראלס מאכטס די ביקור חולים אזוי ווי דער געט פאר רופא חולים פאר קענסער אן אנדערע געט פאר בוני עולם וואס איז מחריב ווייל מען קען נישט האבן קיין קינדער אבער פאר עי טיים לאז מען געבן פאר די צובראכענע פגועים וואס מען האט זיי געשיקט ערליך אין חדר אדער אין מיידל סקול און מען האט זיי גערעיפט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. עטס ווייסטס אלע וואס איז געשען מיט דעב טאמבער? זי האט זיך געהארגעט און זי האט געזאגט איר פעטער האט מיט איר געהאט אן אפעיר אר וואטעווער, איר סעקשועלי אביוזד הער. ווייסט וואס די רשעים פון סקווער האבן אנגעדרייט אז מען זאל. זי איז נישט דארט באגראבן, באט דאס איז דאך נארמאל ווייל זי איז נישט געווען קיין שומרת תורה ומצוות, אבער זיי האבן גענומען די באדי געהאלטן אנדערטהאלבן טעג און נאך האט מען זי געטראגן ערגעץ אין לאנג איילענד צו באגראבן, ס'איז אנבעליוועבל די לאזן מלין זיין א מת, די אלע זאכן הערט זיך אויף, די גאנצע תורה הערט זיך אויף חלילה. ווען ס'קומט צו דינען דעם רשע, די קווין בי. די בינען האבן אזא זאך אז יעדער, מ'נעמט ארויף א באלעבאס, דאס איז די קווין בי, א קווין, און יעדער דינט די קווין בי, מ'מאכט די שיינע קאונס און מ'פילט עס אן מיט האניג. עניוועי, דער רשע דוד איז די קווין בי, יעדער דינט דעם משוגענעם. און איך וויל זאגן פארן עולם אין סקווער. עטס האט נישט קיין שום חופה קידושין מיט דעם שייגעץ, עטס האט נישט קיין חופה קידושין מיטן שטעטל אויך נישט, אין אלע שטעט האט מען געמאכט א מרידה, צו דאס מאנרא צו דאס אנדערע שטעט, עטס דארפטס אנהייבן מאכן א מרידה, קודם זאלט עטס זאגן דעם שייגעץ אז ער איז נישט ענקער באלעבאס, לויפטס אים נאך אין די גאס, שרייען מעג מען, מען טאר נאר נישט שלאגן, שרייטס אים נאך דו רויטער שייגעץ.

לאמיך דיר עפעס זאגן, איך ווייס בכלל נישט צו זיין טאטע האט אים געהייסן ס'זאל זיין נאר איין מנין, איך מיין דער עולם זאגט אז זיין מאמע האט אים געהייסן אז זי האט געוואלט אויפארבעטן דאס חסידות, און דעמאלטס בכלל איז געווען קוים א מנין אין סקווער, ס'פארשטייט זיך אז מ'מוז האבן איין מנין, אינגעלייט זאגן מיר זיי דאווענען נישט זיי קענען נישט דאווענען בית מדרש איז געפאקט, קיינער קומט נישט צו צו קיין עליה, קיינער קומט נישט צו צו גארנישט. דאס איז דאס איז דאס איז נישט גוט און אויך זיי זאגן די רבי ברומט ווי א קו ווען ער דאווענט און ער האט יארצייט יעדע וואך ווייל ער געהאט אסאך באבעס און דאווענט ער מוסף כ'מיין לעטס לעטס בי פרענק אבאוט איט דער עולם וויל האבן א שיינעם בעל תפילה און גוט געפארן נעבעך האט עטס ארויסגעווארפן עטס זיצט אזוי ווי סאטמאר יעדן געלונגענעם מענטש האט מען ארויסגעווארפן וואס וואלט ענק געהארט ווען עטס האלטס ליפא שמעלצער און ער דאווענט יעדע וואך מוסף דער עולם האט הנאה אים צו הערן נאר גארנישט. ס'איז אויך ארויסגעווארפן. יעצט קומט ער און ער זאגט, דעמאלטס איז געווען איינער האט געוואלט עקראס די סטריט בויען דארטן עפעס א בעסמעדריש מיט א דעוועלעפמענט, אויכעט א טריסקער, א אויכעט א סקווערע איינ, נישט סקווער, א טשערנאבלער אייניקל. האט ער אנגעהויבן צו שעלטן מיין טאטע האט געזאגט מיין טאטע האט געזאגט. ער איז אזא שקרן. איז זיין טאטע געווען אזא איידלער איד? איך וויל דיר זאגן א זאך. ס'איז דא א איד וואס ער הייסט און די נאדווערנער רבי. איינער פון די נאדווערנער רעבעס, איך געדענק נישט וועלכער דאס איז געווען, בקיצור ער איז געקומען אמאל שנארן געלט אין אין אנטווערפן, איז ער צוגעגאנגען צו רבי יענקעלען, אזוי געזאגט, איר ווייסט דער און דער זיידע, וואס ער הייסט נאך אים? ער איז אמאל צוגעגאנגען צו די פענסטער און ער האט געוויזן פאר די קהילה, זעסט דא דעם האלבן בית החיים האב איך אהינגעשיקט, ס'הייסט מיט אנדערע ווערטער זיין הקפדה, האט געהארגעט האלבע בית החיים האט זיך אנגערופן רבי יענקעלע זאגט ער פאר דעם איד זאגט עס נישט נאכדעם דאס דאס שמיציגע זאך דאס טייטש אייער זיידע איז געווען א מאסן מערדער דעמאלטס קומסט מיר פארקויפן ער איז געווען א צדיק הער איך קומסט מיר זאגן ער איז געווען א מאסן מערדערער וויל איך זאגן דער סקווערער רבי לייגט אראפ זיין טאטע האט געהייסן זיין טאטע לויט ווי ער לייגט אראפ זיין טאטע איז זיין טאטע געווען א מאסן מערדער א מאסן רוצח און א סאדיסט און אן איגאיסט און ער כאפט נישט אז זיין טאטע איז נישט געווען אזוי. ער, דוד-ל, איז אַזױ. דוד-ל האָט געמוזט רודפֿן די שׂונאים, קודם האָט ער געמוזט אַרױסרודפֿן זײַן שװאָגער. כ'הער זאָגן, אַז דער אַלטער סקװערער רבי האָט געפֿירט טיש, די שיריים האָט ער געהײסן זײַן אײדעם ער זאָל טײלן, נישט דוד-ל. ער האָט געװוּסט, װער דוד-ל איז, נאָר װאָס? נאָר דוד-ל האָט דאָס אַלעס אַרױסגערודפֿט און פֿאַרטיק. און ממילא קומט ער יעצט פֿאַרקױפֿן דער טאָטע, דער טאָטע! ער זאגט דער טאטע האט געוואלט ער זאל וואוינען נאר ארום גוים נישט ארום אידן, כ'וויל דיר זאגן איך גלייב נישט אז ס'איז אמת, נאר טאמער האט ער עס יא געזאגט וויל איך נישט ענדיגן דעם סטעיטמענט וואס איך וואלט געוואלט זאגן, ס'איז גענוג מיט דעם אז ער האט דאס געזאגט, עניוועי דאס איז עס, היינט לייגט מען אן אלעס אויפן טאטן, יענער האט אויסגעהארגט די האלבע שטאט, האלבן בית החיים האט ער געשיקט לופטערן דארט, ווייסעך וואס, עניוועי לאמיר גיין ווייטער, עטס דארפטס אנהייבן צו זעהן. אז מען זאל דאווענען עקסטערע די קינדער עקסטערע די בחורים עקסטערע די אינגעלייט און זאלן דאווענען עקסטערע די עלטערע אידן, מען קען נישט זיצן געשטופט אין איין בית מדרש, מען געבט נישט דעם אינגערמאן אן אפערטוניטי ער זאל זיך אביסל אריינארבעטן אין די קהילה, מען האט נישט קיין שום אפערטוניטי, ווען קען ער קריגן אן עליה און אז ער האט יארצייט סא גייט ער דארטן אויף דעם נורסינג האום דאווענען, וואס איז? וואט איז גאוינג אן? ס'איז א שאנדע וואס דארט גייט פאר, און ווי לאנג מיינט דער רשע קענען אזוי אונטערדרוקן דעם עולם, ליסען פרעה האט אונז אויפגעהאלטן דריי דורות, אבער נאכדעם האט עס גענומען אן ענדע, ווייל דער אייבישטער איז אראפגעקומען און ער האט אויסגעהערט דעם געוויין פון די אידן, דער מענטש האט אפגע'גנב'עט אפגע'גזל'ט פון כלל ישראל, מ'איז שולדיג געבליבן געלט, זיין טאטע איז שולדיג געבליבן געלט, מ'האט עס אים מוחל געווען ווייל ס'איז פאר חינוך, און ער גנב'עט און גזל'ט אלע יארן, וועסטו אהערנעמען א סקווערע בחור צו א סקווערע מיידל, זענען זיי אי-ליטערעט? זיי נעמען מיידלעך פון זיבעצן יאר און מען זאגט דו גיי טיעטש די קלאס, די מיידל ווייסט נאכנישט גארנישט, וויאזוי גייט זי טיעטשן אנדערע מיידלעך? מען לייגט נישט אריין געלט אין חינוך, אלע געלטער וואס די גאווערמענט געט גנב'עט מען אוועק. דוד'ל פילט זיך אן זיין טאשן אין די שווייץ. און נאכדעם וואס ס'קומט צו א פונקט ווען די בחורים ווערן עלטער, קודם מאלעסטעט מען זיי און ווארפט מען זיי ארויס, און די וואס זיצן נאך אין ישיבה ווארפט מען ארויס, דאס איז נישט נאר אין סקווער, דאס איז אין סאטמאר, די. דער עולם זאגט אהרן איז א רשע ער ווארפט ארויס, זלמן לייב האט אויך ארויסגעווארפן אפאר הונדערט בחורים, זלמן לייב קען עס אויך נישט קאנטראלירן, זיי קענען נישט, זיי דארפן זיך גיין לערנען, קוק דער בעלזער איז געווען אזוי, ס'איז געווען סוף זמן האט מען ארויסגעווארפן איך ווייס אויכעט אפאר הונדערט בחורים, ער האט דאך פינעף ישיבות, ארויסגעווארפן אפאר הונדערט בחורים, בעלזער רב האט געהייסן אלע מנהלים זאלן קומען כך שמעתי און יעדער זאל מיטברענגען טלית און תפילין. שוין, א גוטן טאג. מען האט געמיינט אז דער רבי גייט אויסזאגן דעם סוד ווען משיח גייט קומען צו כדומה, האט דער רבי געזאגט אזוי, איך האב ענק געהייסן עטס זאלטס ברענגען די טלית און תפילין, ווייל ווער ס'גייט נישט פאלגן קען שוין נעמען די טלית און תפילין און אהיימגיין און ער דארף נישט ווייטער בלייבן ביי מיר אין מוסד, און איך וויל ענק זאגן די אלע בחורים וואס מען האט ארויסגעווארפן גייט מען שוין צוריק נעמען די מינוט, נישטא אפילו וואס צו רעדן, די בחורים זענען נישט אין די גאס, איך טיטש זיי שמירת עיניים. און אנדערע עניינים וואוהין גיי איך זיי ארויסווארפן, איצט נאר די שאלה איז וויאזוי הענדלט מען די בחורים, זאגט ער אויף דעם קען מען זיך זיך אראפזעצן אן אנדערס מאל, נישט יעצט, קודם די בחורים מוזן האבן א ישיבה, זיך אראפזעצן און מען מוז דורכארבעטן די סוגיא וואס מען קען טון, מען מוז נעמען די אלע חכמים מיט אלע ווי מען זאגט עדיוקעיטערס, מענטשן וואס זענען אין חינוך, דער בעלזער האט נישט קיין מורא צו גיין צום מוסד רב קוק. און זאגן אנטשולדיגט וויאזוי וואס טוט מען וואס זאל מען טון וואטס עוועילעבל. ער האט נישט קיין פראבלעם, ער האט צובראכן די מאנאפאל, מ'האט געזאגט מ'טאר נישט לערנען פרעמדע שפראכן אין ירושלים, ער האט געזען אז ער פארלירט די מיידלעך, קיינער וויל נישט גיין אין די חניאקישע סקולס, האט ער געהאט איינס פון צוויי טשויסעס, אדער מ'גייט יא לערנען ענגליש, אדער די מיידלעך האבן נישט לערנען ענגליש און זיי נישט בלייבן בעלזער מיידלעך זיי האבן זיך ארומדרייען אין אלע גאסן, אין אלע פרעמדע הויפן האט ער געמאכט א זאך אז מען לערנט נישט מיט א טיטשער און מען לערנט נישט ממש אין ירושלים נאר אויסער ירושלים, ער איז א מחנך. ביי אונז האט מען אים גערופן אה דער מלך פון אגריפס, ער האט געהאט אמאל די ישיבה אין אגריפס, א גוי מיט אלעם, אה דאס איז דער סאטמארער חינוך, איך זעה נישט ווי עטס זענטס אנגעקומען בעסער, עטס זענטס נישט קיין גוים, און וואס איז יעצט ווי זענט עטס, עטס האטס ארויסגעווארפן יעצט צווישן אהרן און זלמן לייב האט מען ארויסגעווארפן אפאר הונדערט בחורים. פאר די דאגס, דאס איז ממש פאר די דאגס, ווייל מ'האט אונז ארויסגעווארפן אן אן עדיוקעישאן, ער קען אין ערגעץ נישט גיין, ער קען גיין ווערן א דראג דילער, אדער און נעמען דראגס, און זיך אנטרינקען מיט וויין, און שיכור ווערן, אדער קען ער גיין ראבן א בענק, ער דארף קויפן א גאן איליגעל, און דאס איז נאך אלץ נישט אויסגעהאלטן. סאו ווען אונז האמיר געלאכט פון יעדן בעל מחנך וואס ער האט געטוישט אביסל אין חינוך, העי, זיי זענען בעסער געפארן ווי אונז, מיר האט דערציילט הרב הצדיק הגאון הצדיק רבי יצחק לעבאוויטש פון וואודרידזש, אזוי האט ער מיר פארציילט, ער איז א תלמיד פון רעבן, ער האט געזאגט ווען דער רבי האט געעפנט די מיידל סקול האט ער געפאסט צוויי טעג און צוויי נעכט רציף, האט מען געפרעגט וואס איז, האט ער געזאגט כ'האב עס נישט געזען ביים טאטן, כ'האב עס נישט געזען אינדערהיים, אינדערהיים איז נישט געווען קיין מיידל סקולס, אינדערהיים האט מען געגאנגען, מען האט געמוזט גיין אין סקול פיר קלאסן, און נאכדעם האט מען געזעסן אונטער די מאמע'ס פארטוך, מען האט זיך אויסגעלערנט קאכן, באקן, זאלצן טשיקנס און אלעס. וואס א אידישע טאכטער האט געדארפט קענען. האט די רבי געזאגט, כ'האב מורא פאר א נייע זאך. ער האט מורא געהאט? ער האט געפאסט? למעשה האט ער עס געמאכט. און ווי דען דא נאך אזא שיינע סקול ווי בית רחל, ביז ס'איז געקומען דער נואף, אפאר נואפים, שלמה הערצאג, נחמיה וועבערמאן, און זיי מעגן צופאטשקענען די מיידלעך, און דער חשבון איז זייער א צדק'דיגער, איך האב אמאל געפרעגט הערשי ברייער, פארוואס טוסטו זנות מיט די שיינע אידישע קינדערלעך אין סקווער, קענסט דאך גיין אין די ווילידזש, און פאר פֿינף דאלער קויפסטו אויבן א וויסקי, ס'איז דא אין די ווילידזש איז דא אזאלעכע געי בארס, און דארטן קויפסטו א פֿינף דאלער א שאט וואדקע. און נאכדעם שיכור'סטו דיך גוט אן, און דו גייסט אראפ אונטן אין סעלער, ס'איז דארט טונקל, און יעדער איז אויסגעטון, און קענסט טון מיט יעדן וואס דו ווילסט, וואי באדער אווער טשילדרען, זאגט ער כ'האב מורא, איך וועל קריגן עידס, זייער פשוט, ער גייט אונזערע קינדער הרג'ענען ווייל ער האט מורא פאר עידס, עידס, עידס, עידס, וואס דא טוט זיך? די זעלבע דא אויכעט, מען נעמט. בית רחל מיידלעך, ווייל זיין מורא איז אום קריגן עידס. ווען נחמיה וואלט געווען א חכם וואלט ער געקויפט א סעקענדערי צייטונג, געקוקט אפאר אדרעסן און ער וואלט אראפגעגאנגען און ער וואלט דארטן געזינדיגט מיט אפאר שיקסעס. קאסט פופציג דאלער, הונדערט דאלער, צוויי הונדערט דאלער, וואטעווער די סטארי מעי בי. יעצט נישט איך זאג אז מ'מעג עס טון און נישט איך זאג אז ס'איז ליגעל, מ'קען דאך איינזעצן פאר דעם, באט נעווערדעלעס, פארשטייסט? יו דאונט טאטש טשילדרען, עספעשעלי מיינערס. נאר וואס, דער חשבון איז דאך געווען א פשוט'ער. דער חשבון איז געווען אז איך טאטש די מיידלעך און ס'איז א מחיה. עידס וועל איך נישט קריגן פון זיי, כ'וועל זיי אנשוואנגערן און זיי שיקן, ס'איז דא ווי צו פארן, טוירד ווארלד קאנטריס מ'עט מאכן אבארשענס. אינדיע למשל, דארטן ווי ס'ליגט איינער פון זיינע קינדער ערגעץ אין א גארביטש קען צו ווי. עניוועי. דעיס איז דער ענין פון א גדול הדור. א גדול הדור איז קודם כל. קיינער קען נישט געבן א חרם אויף אייביג, אפילו עס איז דא א חרם פון רבינו גרשון וועגן נעמען צוויי ווייבער, איז דא אסאך אחרונים וואס האלטן קלאר אז דאס איז נאר גוט אויף ביזן טויזענטסטער, ווען עס האט זיך געטוישט פונעם פיפטן טויזענטער אויפן זעקסטן, אלס א טענה קיינער קען נישט געבן א חרם אויף אייביג. דער איינציגער וואס האט געקענט באשווערן אויף אייביג איז משה רבינו, האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, ווילאנג זיי ווילן זיין זיי זענען מיינע עדות, יעצט אוודאי מען מוז האלטן די תורה דאס איז זיכער און אלע תקנות און אלע סייגים, אבער אין יעדן דור איז דא צדיקים וואס זיי פילן אז מען מוז אמאל משנה זיין א זאך, מעגן זיי משנה זיין, אויף דעם דארף מען דאך האבן צדיקים, ווען נישט וואס דארף מען האבן צדיקים, וואס דארף איך האבן גדולי הדור, אלעס איז דאך פארשריבן אין די גמרא, נאר ס'איז דא אסאך מאל זאכן. וואס ס'פעלט זייער וויכטיג אויס משנה צו זיין איז אז מ'האט נישט געהאט אינדערהיים קיין קלאסן פאר מיידלעך, און אונזער הייליגער רבי האט געזעהן צופה ברוח הקודש, ער דארף נישט האבן קיין רוח הקודש, ער האט געהאט ביידע פיס אויף די וועלט, ער האט געזעהן ווען א מיידל וועט זיך דרייען אין די גאס וועט זיין נישט גוט, האט ער זיך מיישב געווען און ער האט געמאכט א מיידל סקול, סאו דאס איז פונקט אזא גרויסע שינוי אזוי ווי דער בעלזער האט געמאכט מ'זאל לערנען ענגליש נישט דורך א טיטשער, צו נישט אין ירושלים ממש. איך זעה נישט דעם חילוק, איך זעה אז מיט דעם האט ער געמאכט א געוואלדיגן מאוומענט, ער איז א מחנך, למעשה פארט ער בעסער ווי אונז, למעשה ווייסט ער וואס צו טון מיט די צוויי הונדערט בחורים וואס זענען שוין אאוט אוו פלעיס, און אונז ווייסט מען נישט, איך האב שוין געזאגט ר' אהרן יארן צוריק נאך פארן חרם, ער זאל אריינברענגען א געהעריגן קאלעדזש אין קרית יואל, האט ער געזאגט ווילאנג ס'איז דא אידן וואס האבן געגעסן בילקעס ביים דברי יואל קען איך עס נישט טון ווייל זיי וועלן מיך הרג'ענען. אהרן, ס'וועט נאך א. קען זיין ס'וועט נאך בלייבן אידן וואס האבן געגעסן בילקעס ביים דברי יואל, דו וועסט שוין לאנג נישט זיין אויף דעם עולם. דו קענסט דאס נישט טון, אז דו זעסט דו האסט א פראבלעם האסטו א פראבלעם. יעצט וואס גייט זיין מיט די בחורים וואס האבן געמאכט א ראיאט? ס'גייט זיין לעבעדיג, אהרן איז אנטלאפן אויף לאנדאן, ער וועט פארן א טאג שפעטער צו פריער, ער איז אנטלאפן, ער וועט אהיימקומען, ער וועט מוזן פעיסן די מיוזיק, דער עולם איז פעד אפ. איטס נאט גאנא העפן ענימאר וואס איז געשען ביז יעצט אלע יארן? דער עולם איז געווארן פעד אפ, מען זעט וואס מען טוט מיט מענטשן, מענטשן זענען ארגער ווי בהמות, אפילו אויף די בהמות איז שוין דא ווער ס'קוקט זיך אום, די צער בעלי חיים חברה, פיטא, בחורים האבן נישט ווער ס'קוקט זיך אום אויף זיי, און איך זאג ענק נאכאמאל בחורים, עני טיים עטס ווילטס שטעלט צאם א באס, אונז פאר מיר אויף אלבעני מען גיי מיר אלעס פארציילן. איטס גאנא העפ טו ענד סאם האו, זיי דארפן ארויסגיין, מען דארף זיך לערנען ביי מחנכים. און וואס טוט מען מיט די עלטערע בחורים? איך וויל פארשטיין בכלל. מיר איז א ישיבה אן השגחה. נישטא קיין שום השגחה. פארוואס מיר קען האבן דארט פיר טויזנט בחורים, צו דריי טויזנט, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל. אמת, ס'איז דא אסאך וואס זיי פארן אויף ירושלים צו מאכן א לעבן, ווייל זיי זאגן זיי גייען אויף מיר. זיי האלטן בכלל נישט ביים גיין אויף מיר. זיי נוצן נאר די ישיבה נאמען. אבער למעשה, קוק אהער, לאמיר זעהן, וואס איז דאס אז די בחורים זיצן דארטן און מ'לערנט? ס'איז דא איבעראל שיעורים. וואס איז געשעהן מיט די חסידים אז ווען ער ווערט אלט אכצן מאכט ער שוין צו די גמרא און ביי די צוואנציג וויל ער שוין ארויס גיין? געב מיר נישט דען גענוג פאר דעם בחור? דער תירוץ איז ניין, אונז נעם מיר אריין מגיד שיעורים וואס זיי קענען נישט. די אלע מגיד שיעורים פון די חסידישע ישיבות פירן א קאמף קעגן מתיבתא די ש"ס און קעגן שאטנשטיין. סאטמאר פירט אויך א גרויסע מערכה, איז מילא שאטנשטיין דער טאטע געווען א מחלל שבת, צו ער אליין איז א מחלל שבת, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אבער אזוי האט מען איינגערעדט, קען זיין ס'איז נישט אמת, אקעי, פארשטיי איך, אבער וואס איז מיט מתיבתא, ס'איז זייער א פיינע גמרא, איך זאג ענק באמת, איך אליינס, איך האב פארגעלערנט. אנדערטהאלב מאל שס, איך האב געענדיגט אנדערטהאלב מאל שס בימים ההם, אונזערע רעבעס האבן אויך געקענט א מכה, א מכה האבן זיי געקענט, דעמאלטס איז נאכנישט געווען נישט קיין מתיבתא און נישט קיין שאטנשטיין, האב איך גענוצט שטיינזאלץ, ס'איז געווען אזוי מין צו דער זאך. נישט צו פארשטיין די גמרא. צו פארשטיין די גמרא האב איך מיך געפלאגט, אבער די אלע טייטש ווערטער און די מינע זאכן און יענע מינע זאכן, נו נישט דאס, דאס האט געמאכט א, די, די גאנצע תלמוד בבלי איז געווען א ספר חת, כתוב וחתום, קיינער האט נישט געוואוסט וואס דארט שטייט, נישט געקענט די אלע טייטשן, די אראמישע טייטשן, און ס'איז געווארן ממש אויפגעלעבט, שטיינזאלץ, נאכדעם שאטנשטיין, און נאכדעם איז דא היינט מתיבתא דאס על טהרת הקודש, סאו איך וויל פארשטיין באמת, אלעס איז פסול? ווער יא גוט? קיינער נישט. ס'איז געווען איינער וואס האט געמאכט די משניות, זייער שיינע משניות קהתי, כ'האב עס אויך געלערנט אלע יארן. בקיצור, מ'האט דאך מורא געהאט אז ער איז נישט געווען קלאר אין די שיטה, האט מען עס גע'פסל'ט. איז געקומען דא איינער וואס ער דרייט זיך אין סאטמאר, ער הייסט גרינבוים, שמעי' גרינבוים, און האט נאכגעמאכט קהתי. איז אויך דא נאך איינס אויסער קהתי איז דא איינער פעטרושקע דאס איז אויף אידיש געווען און שמעיה גרינבוים האט עס איבער געמאכט ער שרייבט אים נאך אלעס ווארט ביי ווארט נו דעס מעג מען שוין יא הייסט ס'איז דא א דין א בהמה שנתפטמה וואס מ'האט צו געגעבן רוב פון איר עסן איז געווען טרייפה. איז טאר מען די בהמה נישט עסן, פארשטייסט? סאו איך פארשטיי נישט, ער האט געמעגט אלעס ארויסנעמען און אונז טאר מען נישט קוקן יענע ספרים? דאס איז דאך דאס ליצנות וואס דא גייט פאר. סאו פארוואס זענען די אלע מגידי שיעורים קעגן די אלע שס? ווייל זיי זאגן זיי האבן נישט וואס צו פארקויפן פארן בחור. דער בחור ווען ער קומט אריין, ער קען שוין יעדעס ווארט און ער ווייסט שוין פונקטליך אלעס. און וואס פארקויפן מיר אונז אים? מיר האט דערציילט איינער ער האט געלערנט אין נייטרא ישיבה, און דער נייטרא רב איז געווען דער איינציגער, און רעדט מען נאך אין דער אלטער היים, ער געווען דער איינציגער וואס האט געהאט א שס וואס האט געהאט מהרם, מהרשא מיט מהרם, דער מהרם איז נישט געווען געדרוקט אין יעדן ספר, אין יעדן שס, און דער נייטרא רב איז אריינגעקומען, ער האט אנגעהויבן דעם שיעור. און ער האט געזאגט, דער מהרם פרעגט א קשיא, זאגט ער, דעמאלטס האסטו געקענט זען ווי די גאנצע כיתה איז שטיל געווארן, יעדער האט צוגעלייגט דעם אויער, ווייל זיי ווייסן זיי האבן נישט קיין מהרם, און טאמער זיי וועלן יעצט נישט אויסהערן וועלן זיי נישט וויסן וואס דער מהרם זאגט, און דאס איז אונזער זאך, די מגידי שיעורים האבן היינט נישט וואס צו פארקויפן, ווייל אז עס נעמען די אלע שאטנשטיין מיט די אנדערע שס'ן דארטן ברענגט ער צו בקיצור מיט די ראשונים מיט אלעס איז דאך ס'אזוי מתוק מדבש, איך זאג אייך באמת.
צו אזא התגלות פון תלמוד בבלי וואס איז נאכנישט געווען אויף די וועלט זייט די וועלט שטייט. ממילא האבן די מגיד שיעורים מוזן אויף זיין ביינאכט און זיך פארקוקן און צוקוקן אזאלעכע פלעצער וואס ווערט נישט צוגעברענגט, ממילא שטעלט ער אן די אלע ספרים און ער זאגט מען טאר נישט קוקן דערין, ס'איז די שענסטע ספרים וואס כלל ישראל פארמאגט. סאו דער איז א וועי וויאזוי מען האלט בחורים ביזי, איך געדענק איך בין אריינגעגאנגען, אסאך מאל האב איך דאך נישט וואס צו טון, איך בין אין ירושלים, איך אריינגעגאנגען הערן א שיעור פון רב פינקל, עס האט מיר גערינען שפייעכץ פון מויל אזוי זיס האט ער געזאגט. און די אנדערע דארטן וואס זיי זאגן שיעורים? וואס איז דאס אז ביי אונז א בחור ביי די אכצען לויפט שוין כתינוק הבורח מבית הספר, זיי קומען הערשט ביי די צוואנציג אן צו הייבן לערנען, אה ווייל די סטרא אחרא די וואס העלפט זיי צו צו לערנען כ'האב פארגעסן אוי אוי אוי איך רעד שוין נישט צו די זאך כ'האב פארגעסן זיי זענען דאך אלע סטרא אחרא און די סטרא אחרא העלפט זיי צו זאלן לערנען ס'זאל אריינגיין אלע קליפות אין די סטרא אחרא דער סטרא אחרא דער העלפט זיי צו, אבער ביי אונז זעמער דאך מלא קדושה, אונז טאטש מיר נישט קיין קינדער, אונז טאטש מיר נישט קיין מיידלעך, אונז טו מיר נישט כל דבר אסור אין די מקווה'ס, נאנאנאנאנא, ווייל אונז איז קדושה האמער א גרויסע סטרא אחרא וואס עס וויל אונז שטערן פון לערנען, הערטס אויף די באלאוני רבותי, מיר האמער יעצט פעסטגעשטעלט מיר זעמער געפונען אלע אין די זעלבע שיף. ס'איז ביי קיינעם נישט געווען הייליגער ווי ביים צווייטן, עניוועי. לאמיר יעצט אנהייבן אביסל צו רעדן קאנסטראקטיוו.
לעצטנס, כ'ווייס נישט, לעצטנס איז געווארן עפעס אזא מין אנשיקעניש אז ס'איז דא רבנים וואס זיי האלטן מיך אין איין נאך, איינער טרעפט מיך פערסענלי און זיי האלטן אין איין מסביר זיין אז מ'דארף זיך אראפ זעצן און מ'דארף אינאיינעם ארבעטן. זאג איך פאר די רבנים, לאמיר גיין צו שטאט, צו וואס דארפט עטץ מיך האבן? עטץ מענטשן וואס עטץ האטס געלט, עטץ האטס פאוער, עטס האטס אלעס, וואס דארפט עטס מיך האבן, איך בין אן אויסגעקלאפטע הושענא, איך האב אפילו נישט קיין שול ווי אריינצוגיין שוין זיבן יאר, סאו וואס קען איך ענק העלפן? נעכטן טרעפט מיך א רב, ער האט מיך אויפגעזוכט און ער זאגט מיר אזוי, איך וויל דיר עפעס זאגן, דאס די אווערנעס וואס דו האסט געמאכט, איטס אנבעליוועבל, אונז גלייב מיר עס אליין נישט, אזא סוקסעס צו האבן, אנבעליוועבל. למעשה אבער דו קענסט נישט ווייטער אויפטוהן ווייל דו גייסט אן רבנים און דו אלס דיין אישיות דיין פערסענאליטי דיין פערזענטליכקייט דו ביסט דאך אין חרם סאו ווער וועט זיך מיט דיר אראפזעצן האב איך אים געזאגט אזוי לאמיר דאס צעלייגן צו שטאט קען טאמפסאן ווייסט נישט וואס דאס הייסט א חרם ער האט זיך מיט מיר אראפגעזעצט עיב דזשארדזש האט זיך מיט מיר אראפגעזעצט אונז האמיר ארויסגעקאפעט דעם מ'האפט ער וועט נישט געווינען, איט דאזענט לוק לייק היז גאנא ווין, מ'האט ארויסגעקאפעט דעם געוועזענעם דיסטריקט אטוירני טשארלס היינס. יעצט הענע ווייט האט זיך מיט מיר נישט אראפגעזעצט רעדן, ווייל די רבנים האבן אנגעקאלט, נישט אז איך בין אין חרם, אבער האבן צוגעקאלט אז היז אן די אפאזישאן סייד, ער וועט אונז אונטערברענגען. סאו ווער רעכענט זיך מיט דעם חרם? ביי וועם? ביי ווי? ווער? וואס? ווען? זאג איך מיר נאך א זאך, כ'וויל דיך פרעגן עפעס. דו ווייסט ווער ס'האט באמת מפרסם געווען מיין גאנצען וואט איי סטענד פאר? נאר די רבנים. איך פלעג האבן צוויי הונדערט קאלס, קאלערס, א וואך. אלל אוו א סאדען איז עס ארויף נאכן חרם. אויף פינף טויזענט אין איין וואך! כ'האב געמוזט טשענדזשען צוויי מאל קאמפעניס, כ'האב געהאט איינעם איגעל, כ'האב עס געמוזט טשענדזשען ווייל זיי זענען אייביג געווען ביזי, זיי האבן נישט געקענט נעמען אזא קעפעסיטי, און כ'האב געהאט נאך עפעס א קאמפעני, כ'דענק שוין נישט זייער נאמען אפילו, און כ'האב זיי אויך געטשענדזשט, יעצט האב איך אנלימיטעד קאלס. סאו בעיסיקלי דער חרם איז דאך מורא'דיג גוט, ס'איז דאך די געלונגענסטע זאך וואס איז דא, מענטשן האבן געהערט מ'האט געלייגט איינעם אין חרם, מ'האט דאך שוין נישט געלייגט אין חרם כ'ווייס נישט וויפיל הונדערטער יאר, חוצן בעלזער רב האט מען אויך געלייגט אין חרם, אבער נארמאל וועם האט מען געלייגט אין חרם? סאו האט דער עולם אנגעהויבן צו טראכטן און וועיט די מינוט און היז דואינג סאמטינג רייט, איז למעשה די פשט פון דעם וואס מיין חרם? דאס האט נאר געמאכט ס'זאל קומען מער הערערס וויפיל כ'האב אנטיסיפעיטעד, איך האב קיינמאל נישט געגלייבט אזויפיל מענטשן מיך אויסהערן, סאו עניוועי, סאו לאמיר יעצט פארשטיין, אז עטץ האט מיך געלייגט אין חרם, און די גאנצע שטאט הערט אויס ענקער חרם. איז וויל איך ענק פרעגן א קליינע נארישע שאלה. וואס איז דא געשעהן אז די גאנצע שטאט האט מיך גענומען אויסצוהערן? סאו לאמיך דיך פרעגן. איך בין דאך געווען אין חרם פאר כ'האב ארויסגעברענגט די אווערנעס, סאו אבוויעסלי ס'איז יא גוט געפארן אפילו מיטן חרם. ווייל זעהט זיך אויס אז קיין שום טאטע וויל נישט אז מ'זאל טאטשן זיינס א קינד. סאו וואס האט עטץ דא פארדרייט יעצט א קאפ? איך זאל איך זאל איי שוד סטעפ דאון און דער רב וועט עס איבערנעמען און. ער וועט פערפארמען בעסער פון מיר? איך זעה נישט וויאזוי. נאכדעם פרעג איך דעם רב כ'וועל דיך פרעגן א שאלה. ביסטו ווילינג ארויסצוקומען אזוי ווי איך קעגן די חזירים? זאגט ער דאס קען איך נישט טון. איך וועל דיר זאגן פארוואס. ווייל איך האב אין מיין שול איינעם וואס ער איז א אלטער חזיר שוין דרייסיג יאר. דו קענסט נאר ברוך מרדכי און איך קען אנדערע. און איך קען נישט ווייל למעשה געט ער מיט זיין שוואגער מיר אסאך געלט. נו שוין פרעג איך אים נו וואס זאגסטו? איי שוד סטעפ דאון. און דו גייסט פירן א נייע מהלך און דו גייסט מער מצליח זיין פון מיר, ווייל די אווערנעס איז שוין דא, יעצט דארף מען זען וואס מען טוט ווייטער. נאכדעם פרעג איך דעם רב נאך א זאך, דו וואלסט געזאגט איינעם ער זאל גיין רופן נײַן וואן וואן? זאגט ער חלילה, ביסט משוגע, דאס איז דאך געהעריג מסירה, דו וועסט מסר'ן א איד, שוין. בקיצור, האב איך דאך שוין געזען וואו איך האלט דא, דא קומען די סטרא אחרא רבנים, דער זוהר הקדוש זאגט אז בעקבתא דמשיחא וועלן זיין די רבנים די ערב רב, און וויל ער איך זאל אראפסטעפן, די אווערנעס איז שוין דא, איך זאל ריטייערן, איך זאל פארן אויף פלארידע און איך זאל ריטייערן, שוין, פיין, יעצט די רבנים גייען עס איבערנעמען. איז אזוי, ווען זיי ווייסן זיי האבן א חזר וואס ער געט געלט אדער זייער שוואגער געט געלט גייען זיי גארנישט טון. מסירה איז אויכעט א געוואלטיגע עבירה. סאו בעיסיקלי פרעג איך נו וויאזוי גייסטו יעצט גיין ווייטער? האו האו איז איט גאנא ווארק? ווען אונז האבן נישט די מסירה, ווען אונז האבן נישט דאס וואס מ'האמער אריינגעזעצט אזויפיל און אזויפיל מענטשן דורך מיין האטליין, נישט איך פערזענדליך, איך ווייס ווי דו וואלסט געהאלטן, איך וואלט געוואוינט אין פאקיסטאן, און מענדעלע חזר וואלט אריינגעקומען אין שול אן און מיט א אפענעם זיפער. דאָרטן װאָלט מען געהאַלטן. נײן, איר פֿאַרשטײט נישט, איר פֿאַרשטײט נישט, איר פֿאַרשטײט נישט, זאָג איך אים, איך װיל אײַך עפּעס זאָגן, דאָנט אָנדערעסטימײט מײַן נאָלעדזש, יור אָנדערעסטימײטינג איט. איך פֿאַרשטײ נישט? איך װעל דיר אַפֿילו זאָגן, װאָס װילסט דו? דו װילסט, איך זאָל שױן ענדיקן און עץ װעט צוריק דרײען דאָס רעדל? איך װיל דיר זאָגן, װען איך ענדיק הײַנט און איך טו מער גאָרנישט, דאָס רעדל גײט קײנמאָל נישט װערן צוגעדרײט. דער עולם שמועסט הײַנט אין גרױסן, מע רעדט, ס'דא איינער, סאלי פארגאנג, ער האט געעפנט א בלאג און ער שרייבט ארויס פונקטליך דעם נאמען פונעם מלמד, ווען ער האט אים מאלעסטעד, וויאזוי וויאזוי ער האט מאלעסטעד די גאנצע חדר, וויאזוי ער האט געשפילט מיט יעדן וואן אגענסט די אדער. שרייבט איינער דארט אריין אין זיין בלאג, מ'שרייבט דאך קאמענטס, שרייבט ער ליסן איטס ראזענבערג טיימס עוועריבאדי איז טאלקינג, ער שעמט זיך שוין נישט, ס'איז שוין אויס בושה, די בושה איז נאר געווען ווילאנג ס'איז געווען א ליגנט. אז איך האב ענטפינדן א נייע זאך וואס דאס איז קיינמאל נישט געווען, אז מלמדים האבן מאלעסטעד קינדער, וויטש נעווער נעווער עווער ריעלי העפענד, מילא איז געווען א שעים, א שאנדע. אבער אויב אונז זעמער ארויסגעקומען יא דער אלטער חזר האט געטון די אלע אלטע עבירות, אה דעמטס איז שוין אנדערש דער מצב, דעמטס איז. איז שוין דער וויקטעם איז ער שוין פראוד אוו הימסעלף? פארוואס איז ער פראוד? ביקאוז ער קען ארויסקומען און ער קען עס אפשטעלן אז זיינע קינדער מיט גאנץ כלל ישראל זאלן ווייטער נישט ווערן קיין וויקטעמס פאר די חזירים. סאו ס'איז שוין גאנץ אנדערש היינט דער מצב, ברוך השם. עס וועט נאך ווערן נאך ארגער רבותי, איך זאג אייך מיר גיימיר מאכן אז יעדער מענטש וואס האט מאלעסטעד קינדער אונז גיימיר אים בויען א שווארצע מצבה אדער אפפעינטן שווארץ, אה, ס'איז א סימבאל. רבותי, טאמבור אין ארץ ישראל איז טאמבור א פעינט. טאמבור, יא? עס איז א פעינט. טאמבור אינאיינעם מיט בענדזשעמין מור וועלן נישט האבן אזויפיל שווארצע טינט, שווארצע פעינט, וויפיל מצבות אונז מיר דארפן אפפעינטן. און איך גיי מאכן א נייע זאך, אונז גיי מיר נאר אפפעינטן די פראנט, נישט די גאנצע מצבה. ווייל די גאנצע מצבה, און אפילו איז דא איינער זוסמאן, האט אין מאנטרעאל צו אין טאראנטא די גרעסטע פעינט קאמפעני, ער וועט אינאיינעם מיט בענדזשעמין מור און מיט טאמבור וועלן נישט האבן גענוג שווארצע פעינט, נאר די פראנט וועט מען אפפעינטן, אר יו קידען? אוי, הער אויף עץ האט זיך אביסל שפעט דערמאנט, איך ווייס נישט ווער עס האט אים געשיקט, איך מיין אויכעט די די סמך מם, איר ווייסט דאך איך האב פריער מסביר געווען אז מען זאגט אז די מאדערענע לערנען צו די ליטווישע ווייל דער סמך מם, מאכט אז זיי, דער זעלבער ר' ס"מ וואס האט אונז נישט לערנען מאכט אז זיי זאלן יא לערנען ווייל זיי זענען מלא טומאה, אזוי האט מען דאך איינגערעדט אין סאטמאר פאר יעדן, סאו וויל דיר זאגן, ליסען, דאנט קיעפ יור האופס סאו היי, קיינער איז נישט מלא טומאה, און קיינער איז נישט מלא קדושה, מען איז מיר אלע בינונים, מ'פאלן מיר אמאל אריין, מען איז אפס ענד דאונס, ענד דעטס איט, סאו הערטס אויף מיט די אלע שטותים. די רבנים קומען יעצט צו, עפעס גייט פאר, איך ווייס נישט וואס, כ'האב געהאט א חבר וואס פלעגט מיר איבערגעבן אינסייד אינפארמעישן, יעצט האט ער עפעס אייגענע זאכן, איז ער נישט אזוי אינוואלווד, איז למעשה, איך זאג ענק, איך, די לעצטע דריי וואכן, קען זיין ס'האט צו טון מיט קען טאמפסאן אז ער האט געווינען, די לעצטע דריי וואכן האלטן אין איין קאלן רבנים, און זיי טרעפן מיך פערזענליך אויך, זיי ווייסן מיך וואו צו טרעפן, זיי ווילן מ'זאל זעהן, מ'זאל זיך אראפזעצן, מאכן. זאג איך פאר דעם רב, רבי איד, איך וויל אייך זאגן א זאך, אונז דארף מען זיך נישט אראפזעצן, איך דארף נישט צו מאכן, עטס זענטס רבנים, איט וואס יור דזשאב טו דו דיס אלל אלל אלאנג, עטס האטס עס נישט געטון, עטס האטס אפגעהארגעט יעדעס יאר א נייעם דור, און למעשה זעצטס אייך יעצט אראפ און טוטס אן מיר, עטס עטס גיין ענקער וועג, עטס עטס קיינעם נישט איינזעצן, צו די רעגירונג טאר מען נישט גיין, פיין, גוט, וועמיר זען ווי עטס עטס אנקומען, מיר זען ווי אונז זעמער אנקומען, אונז זעמער נישט נאר אנגעקומען ווייל אונז האמער איינגעזעצט, אונז זעמיר אנגעקומען ווייל כ'האב געהאט א האטליין איך האב אויסגעלערנט דעם מענטש וואס ס'ווערט אנגערופן א וויקטים דעט איטס נאט יור פאלט ס'איז נישט דיין שולד דו ביסט אינעסענט און דו מעגסט ארויסקומען און דו זאלסט ארויסקומען און ברוך השם מען קומט ארויס און דאס איז וואס אונז האמיר געדארפט ערלעדיגן און דאס איז וואס די רבנים ווילן נישט ביקאז יעדער רב היינט זיצט און טראכט וועמענס מארגן ס'גייט זיין אזוי ווי יעדער וואס ער איז געבוירן היילודים ווער ס'איז געבוירן למות גייט שטארבן. יעדער טראכט, שטייט אויף אינדערפרי, איי וועמענס מארגן גייט היינט זיין? מ'ווייסט נישט, מ'טראכט, איטס א מיסטערי, ווי דאונט קנאו. די זעלבע דא אויכעט, יעדער רב טראכט, ווען גייט ארויסקומען אז איך האב ארומגעשפילט זיך מיט קינדער און מיט בחורים און איך האב זיי מכשיל געווען אין די מקווה, און איך האב דאס געטון און איך האב יענץ געטון? אה, דא גייט זיין געפערליך! סא די חברה סאם האו געוואלט האבן זיי אריינלייגן אן אטאם באמבע, איינער האט א קאקרוטש ביי זיך אין שטוב, שטאטס ער זאל ארויפטרעטן אויפן קאקרוטש כאפט ער אן אטאם באמבע און ער באמבארדירט דאס גאנצע הויז, אזוי האבן זיי געטוהן מיט מיר, זיי האבן מיך באמבארדירט אויפן העכסטן פארמאט. איז אבער געשעהן אז איך בין פונקט אוועק געפארן א טאג פריער, און האט דאך די באמבע נישט געכאפט, אמת די הויז האסטו צופיצלט, הא אבער דער נחום איז דאך נאכאלץ דא. אה האבן זיי יעצט געמאכט א נייע זאך מען גייט מאכן שלום מיט אים. מען וועט מאכן שלום. מען וועט אים טרייען צו קאנטראלירן. איך וויל ענק מסביר זיין א נקודה. ענקער טעות איז אז איך בין אן אנקאנטראלעבל מענטש. ווער ס'קען מיך און ער האט געהאנדלט מיט מיר נאנט ווייסט אויף וואס איך האלט און וואט איי בעליוו איז רייט, איי וויל פייט טיל מיי לעסט דראפ אוו בלאד. סא עטס קענטס מיך נישט קאנטראלירן. וועגן דעם, ברוך השם, וויפיל מ'איז אנגעקומען איז נאר געווען וועגן דעם, ווייל כ'האב עס געהאט, כ'האב געמיינט ערנסט וואס איך טו מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף, און ס'האט מיך נישט קיינער קאנטראלירט. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא א איד וואס הייסט ר' פייוויש פאזנער, ער איז די טשיף אפערעיטינג אפיסער אוו אמעריקעיר, דאס איז א קעיר פאר אלטע מענטשן, און ער איז אן ארטאדאקס איד. למעשה אבער איז ער א גרויסער פעדאפיל. ער האט אויך געלעבט א דאבל לייף סטייל אזוי ווי מענדעלע חזן, דא איז ער א רב און וויינט און דא גייט ער צו די זונות. ער האט געהאט א גאנצן לעבן מיט הוקערס און ער איז געווען א היי ער פלעגט זיך דינגען א היי ראולינג סוויט אין אטלענטיק סיטי. און ער פלעגט טוהן כל דבר אסור, און איינער פון זיינע געוועזענע ארבייטער מענדל קאהן האט אים אריינגעפירט אין דעם גאנצן טינופת אריין, יעצט די קאמפעני אמעריקעיר דאס איז אזא העלט קעיר קאמפעני, עניוועי ס'געווען דער מענדל קאהן ער האט באקומען פֿינף און נײַנציק טויזענט דאלער א יאהר צו זיין דער סופערווייזער פון די אמעריקעיר, נאכדעם האט מען אים געפייערט פארוואס? ווייל דער באס האט מיט אים געוואלט האבן אן אפעיר און ער האט זיך נישט געלאזט. דער באס איז א פארהייראטער מענטש מיט פינף קינדער. סאו לאמיר נוצן די אלטע סאטמארער אזיאטישע מאראמאראשע שפראך. ס'קען נישט זיין אמת אז א גרויסע בעל צדקה געט גרויס געלט. ער וואוינט עכט הויעך די בוטשער שאפ. יא, דאס צודרייטע שפראך די מאראמאראשע פויערן. עניוועי. אזוי זעהן מיר היינט אויס מיט די אלע גבירים, און אזוי זעהן מיר אויס מיט די אלע געלט געבערס.

פֿינף און צוואַנציק פרויען, ס'וועט זיין א פרויענישע הצלה, פון פֿינף און צוואַנציק פרויען וואס ווערן יעצט אריינגעשוואוירן אין די EMS סיסטעם אין ניו סקווער. סאו ווען א פרוי וועט האבן אן עמערדזשענסי וועט לויפן א פרוי, אבער עס גייט זיין לעבעדיג רבותי וואו ס'גייט זיין לעבעדיג וואס? צו א פרוי וועט לויפן א מאן ביי מיסטעיק, צו א מאן וועט לויפן א פרוי ביי מיסטעיק, ווען מ'וועט אריינדרייוון אין דארטן אין גוד סעם האספיטעל, איז אויפן וועג עם דרייוון די מענער און די פרויען, מ'שיקן צוויי א פעראמעדיק מיט א געהעריגן EMT, ס'וועט זיין א מחיה, ס'וועט זיין אויפן אמבולאנס, ס'וועט זיין אנבעליוועבל גוט. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט, דאס איז די גרעסטע גילוי עריות וואס ס'איז דא, פרויען קענען נישט גיין מיט קיין קלייד, זיי מוזן גיין מיט הויזן, זיי מוזן זיין אפ טו דעיט, זיי קומען ארויס פון א דארף, כ'האב ענק געזאגט, כ'האב געזען אין גוד סעם אמאל צוויי חסידישע, עכט חסידיש אנגעטוען, חסידישע ווייבלעך פון סקווער, און זיי האבן ארום געהארסט דארט מיט די אלע פעראמעדיקס און מיט די אלע EMTs און מיט די אלע אין שפיטאל. און איך האב פשוט צוגעקוקט, איך מיין איך האב מיך פאר מיר אליינס גע'עקלט אז אזעלכע חסידישע ווייבלעך זאלן טון אזא זאך, שפעטער בין איך געוואויר געווארן זענען פון סקווער, זיי לערנען זיך צו זיין פעראמעדיקס, האב איך פארשטאנען, ווייל דער וואס ער קומט פון אזא טייט קאמיוניטי, וואס די פרויען גייען אויף איין זייט די מענער אויף די צווייטע, ווען זיי צעלאזן זיך און זיי הייבן אן צו רעדן מיט א פראפעשענעל און נאך א מעיל, א זכר א מעיל א פראפעשענעל, ווערן זיי אזוי צעצושרויפט אז ס'איז אנבעליוועבל. באט עניוועי, כ'בין געווען זייער ברוגז אויף דעם, אבער כ'זאג ענק כ'האב געטשענדזשט מיין מיינד אלטוגעדער, איך בין היינט קאנווינסד אז ס'דארף זיין פינף הצלות ארגענעזעישאנס און פינף שומרים ארגענעזעישאנס מינימום, ווייל מיט די וואס אונז האמיר געדילט ביז יעצט זענען געווען אזוי קאראפטעד און אזוי נישט צו די זאך, כ'האב געזאגט וועגן דעם יענקי דאסקאל אז ער גייט קאנטראלירן די ווידיאוס פון קאלעצקי, שרייבט מיר איינער אריין ער האט א ברודער איך מיין בערי הייסט ער צו וויאזוי וואס מ'האט אים שוין געכאפט מיט דראגס מיט רעיפס מיט מיט אלעם איך ווייס נישט זיכער איך נעם א דיסקלעימער קען זיין ס'איז נישט אמת טרעף איך א צווייטן זאגט מיר וואס הייסט און יענקי דאסקאל אליין דרייסיג און פערציג יאר צוריק דו ווייסט וואס זיין היסטערי איז און ער האט מיר אנגעהויבן צו פארציילן זיין היסטערי איך ווייס דאך אבער נישט ווי אמת עס ליגט וויפיל אמת ס'ליגט אין דעם זאג איך עס נישט נאך נאר אויף דעם וויל איך זאגן די אלע וואס זיי שלאגן זיך מיט די חזירים די אלע וואס זיי טוען די אלע מיעסע זאכן, יענקי דאסקאל האט געהאלטן א מיידל פון בארדיטש, און זי איז געקומען זי האט געוואלט זיין א איד, מ'האט געוואלט די חברה מאכן אז זיי זאלן וועלן אידישקייט, מ'האט זיי צוגעשטעלט, די מיידל איז געשלאפן ביי יענקי דאסקאל אומזינסט, דאס האט פאוויש מענדל לאטשקאטש. ער איז געווען דער וואס האט אריינגעברענגט דא די מיידלעך. איז אויכעט א פאוויש. כ'האב ענק פריער געזאגט וועגן א פאוויש, דארט האטס נאך א פאוויש. ס'דאכט זיך מיר א טעלעפאן אויכעט, ס'רופט זיך פאוויש. פאוויש. עניוועי. סאו ווען די לאטשקאטש האט אריינגעברענגט די מיידלעך, און ס'איז געווען מענטשן וואס האבן זיי אויסגעהאלטן ווייל זיי האבן זיי גענוצט פאר בעיביסיטערס, פלאס מ'האט זיי גענוצט פאר זנות. מיידל האט מיר פארציילט, פרעג איך אים, זאג, יאנקי האט מיט דיר אויכעט געטוען זנות? זאגט זי, ניין, יאנקי נישט. יאנקי האט מיך געשיקט אויף א פלאץ אינמיטן בייטאג צו זיין בעיביסיטער, געשלאפן בין איך ביי אים ביינאכט, און איך האב אים געזאגט, זאלסט וויסן, יענער בעלעבאס טאטשט מיך. איר ווייסט דאך, טאטשן איז אן איידעלענע דאס פאר ביאה. דער רמב"ם איז מסביר פארוואס ס'הייסט לשון קודש לשון קודש, של"ה הקדוש ברענגט עס צו, ווייל אין לשון קודש איז נישט דא פאר די אלע זנות קיין נאמען. וואוינען מיט א פרוי א רעיפ האט א נאמען ביאה ער האט געוואוינט סאו ס'האט א איידלען נאמען סאו יעדעס מאל א מיידל קומט זאגן מ'האט מיך געטאטשט זאלסטו וואטשן א מיידל איז אמאל אהיים געקומען שוואנגער נאך א דעיט פרעגט זי די טאטע וואס האסטו געטוהן זאגט זי טאטי גארנישט כ'האב נאר גערעדט ביי א דעיט רעדט מען זאגט ער ולא ממדבר הרים פון רעדן איז נאך קיינער נישט שוואנגער געווארן דו האסט געטוהן צום רעדן האסטו נאך עפעס געמוזט טוהן די זעלבע דא אויכעט איז געקומען האט נאר גערעדט. ער האט מיט איר געוואוינט זאגט ער, אבער דאס אויף אן איידלען אופן אזוי צו פארציילן. עניוועי, זי איז א כלה געווארן, נאר נישט מיט קיין פרומע בחור, זי האט געזאגט איך וויל האבן א פרייען וואס ער זאל נישט גלייבן אין גארנישט, ווייל די אלע מיידלעך פון בארדיטשוב האבן זיך אפגעבריט נעבעך מיט די בחורים. עניוועי, האט זי גענומען א פרייען, און זי איז שוין געווען אינגעידזשד. איז ער איר נאך נאכגעלאפן דער בעיביסיטער, געקומען דער רוסישער אהיים צו אים און האט אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס, נאך איינמאל אז דו גייסט קאלן אדער נאכגיין מיין ווייב זאלסטו וויסן איך הרג'ע דיך אויף טויט, און דעמאלטס האט זיך עס אפגעלאזט, פארשטייסט? דאס זענען אונזערע מענטשן וואס וואטשן אונזער קאמיוניטי, שומרים, הצלה, סאו איר, שלום שניצלער, איך בין שוין היינט מסכים, מאכטס א פרויעניש הצלה אויך, עס באדערט מיך שוין גארנישט. ווייל אז זי איז אנדער קאנסענט און ער איז אנדער קאנסענט זענען ביידע אבאוו עידזש, איז עס נאר א פראבלעם צווישן אייבערשטן און צווישן די תורה און צווישן זיי, אבער טאמער טוסט עס מיט א מיינער איז אסאך ארגער. ס'קען דא שטיין הונדערט פרויען זאלן צוריק פארן מיטן אמבולאנס מיט א זכר, ווי איידער איינמאל שלום שניצלער זאל זיך אריין זעצן אין די בעק מיט א פרוי, אזא אזא מנוול אזא חזיר, און די גאנצע הצלה זענען אמאל געווען חזירים, זיי האבן אמאל גערעיפט א פרוי. אן די דעליווערי טעיבל אין מיימאנעדיס האספיטאל. נאר וואס? מ'האט אלעס פארשטילט. כ'מיין, דאס וואס ס'איז נישט ארויסגעקומען מיינט נישט אז ס'איז נישט אמת אדער ס'איז נישט געשען. אונז האמיר געהאט א סיסטעם וויאזוי מ'האמיר אלעס פארשוויגן. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט פריער אז דער צאלי פארגאנג, ער דערציילט אסאך פון די זאכן, היינט קיינער שעמט זיך שוין היינט נישט מיטן נאמען, דערציילט ער ווי משה טורנער, האט געמאכט משכב זכר אין בית מדרש, און יענקל האראוויץ האט אים ארויפגענומען אויבן אן, האט אים גראד געגעבן אן עליה, יענקל האראוויץ, דאס איז נישט דער גוטער יענקל וואס האט פראדזשעקט יעס, דאס איז אברהם יעקב האראוויץ, דער דער חזיר, דער מעליצער רבי, סאו יעדער רעדט דאך שוין היינט, ס'איז דאך שוין נישט קיין סוד, יעדער דערציילט וואס ווער און ווען. איז בה יעצט דער משה טורנער האט שוין נאכאמאל געדזשאמפט בעיל, געווייעלעיטעד זיין בעיל, האט ער ווידער דעם גרויסן לויער, דער וואס אליינס איז געווען א מנוול, מען האט אים ארויסגעווארפן געווען אמאל א די עי אין מאנסי, מען האט אים ארויסגעווארפן פון דארטן, עניוועי, איז ער טרייט עס צו צעווישן אז ער האט געמעגט זיין אויף די חתונה מיט דעם יונגל, ווייל ס'איז זומער, זומער איז נישט דא קיין סקול, ער טאר דאך נישט זיין אויפן סקול פראפערטי. ס'איז זייער גוט, איך האב ברוך השם הנאה פון דעם, יעצט ווייסט פארוואס? ווייל אזוי זעהן מ'ס קינדער זענען נישט סעיף, ענקערע קינדער, דעטס איט, יו וואנטעד איט? עטס האט געוואלט טאנצן מיט סרול האגער א מצוה, מיט איין מצוה טאנץ, יעצט טאנצט עטס מיטן, די חזירים וועלן ווייאלעיטן בעיל, און זיי זיך נאכאמאל טרעפן אין דזשעיל און נאכאמאל ארויס, דער צודרייטער דארטן דער שמואל דים איז ארויסגעקומען, מ'האט פאר אים געמאכט א גרויסע פארטי.
די חברים, זייער פיין, עטס ווילטס אזוי? דעטס פיין, יו וואנא ליוו דעט וועי? איטס גוד פאר יו, באט וואן דעי יו אלל גאנא פעי די פרייז, מ'עט מאלעסטן אייערס א קינד, און עס דארף האבן הונדערט טויזענט דאלער אים צו ראטעווען, און דאס עטס שוין וויסן צו זאגן אוי איז געווען דא אמאל א משוגענער אין דעי שטאט וואס האט געשריגן אוי האבן מיר אונז ווען געדארפט פאלגן און מיטשטעלן זיך אויף איין זייט מיט אים, פיין, שטייטס אויף ענקער זייט. ס'איז גוט, יעצט איך וויל ענק זאגן ווען ס'איז געווען די אין בארא האל ווען טשארלס היינס האט אנאנסט זיין קענדעדעסי איז געווען דארטן צוויי מענטשן וואס זיי העלפן זייער שטארק ארויס קעגן טשיילד מאלעסטערס אבער זיי האבן זיך גענומען שרייען דאון וויט טשארלס היינס ווי דאונט ניד הים. און טשארלס היינס ווי פאר ביש האט ביז ער האט זיך געקענט קומען צום ווארט האט געדויערט אפאר מינוט. איך בין אויך דארט געווען אבער איך בין נישט געווען פון די שרייערס. איך געב יעדן איינעם זיין קורטעסי ער זאל קענען לויפן. כ'האב הנאה אז טשארלס היינס לויפט. אזוי וועט מען זאגן מע, מעיד א מיסטעיק הי שודעוו רען אן די ריפאבליקען טיקעט. יא ער וועט לויפן ער וועט אנקומען. פשי וועט ער אנקומען. אזוי האט ער פארלוירן מיט א מארדזשין פון צען צוועלף פראצענט יעצט וועט ער האפענטליך פארלירן מיט צוואנציג פראצענט. ווייל די רעפאבליקענס ער איז נישט קיין רעפאבליקען זיי האבן אים נישט אינדארסט די דעמעקרעטס האבן אים אויך נישט אינדארסט בקיצור ער לויפט אויף יענעמס טיקעט זאגן דעם אמת נאך א קאמוניסטישע טיקעט אפשר קען מען לויפן אויף דעם טיקעט אויך און דאס אויך נישט קיין באזעצענע טיקעט סאו יעצט האפן מיר אז מ'וועט אים זעהן ארויס אבער גיין שרייען אויף יענעם דאס איז אזא זאך וואס איך האלט נישט אז מען דארף טוהן איך האלט נישט אז מ'האט גוט געטוהן אז מ'האט עס געטוהן און אין א וועג בין איך מוחה דערויף. בכלל דעטס נאט די וועי טו דא איט. פאר סאקמער יא, פאר סאקמער פאסט עס זייער גוט, פאר סאקמער יא, אבער נישט פאר אונז, און פאר נארמאלע מענטשן פאסט עס נישט, דעטס נאט א וועי טו ליד א לייף, יענער האט אלע רעכטן אום צו לויפן, און דו האסט אלע רעכטן נישט צו וואוטן פאר אים. יעצט ווען טאמפסאן איז געלאפן האט אויך טשארלס היינס זיך מיטגעברענגט זיינע חברה, און נישט יעצט נאך פאר די פריימעריס, זיך מיטגעברענגט זיינע באקעס מיט זיינע באמעס, און ער האט אנגעהויבן דארטן צו שטערן די ארדענונג, אבער איך האב נישט געהאלטן אז דאס איז א וועג פון צו טון. נאכדעם האט מיך די צייטונג דארטן אינטערוויוט, ישיבה ווארלד ניוז, און געכאפט פיקטשערס, און ער האט געפרעגט וואס איך זאג, זאג איך, איך זאג גארנישט, איך זאג נאר, זעסט דא זיצט הענע ווייט, ס'איז די פרוי, די האט אונטערגעברענגט די אידישע קאמיוניטי, די פרוי האט געמאכט די ווארסט דזשאב. א ארגערע דזשאב ווי היטלער ימח שמו האט די פרוי געמאכט אויף כלל ישראל. צענליגע קעיסעס ווי איך האב זיי געשיקט האט זי געזאגט אה דאונט לעטס נאט געט אינוואלווד יו נאו דזשאסט דאונט טאלק אבאוט איט ווייל זיי האבן געוואלט ווייזן אז ביי אונז אין קאמיוניטי איז נישטא קיין זנות. נאכדעם ווען איך בין ארויסגעקומען און ס'האט זיי נישט געהאלפן האט שוין טשארלס היינס געמאכט א קול צדק צו כאפן די חברה כדי ער זאל ווייזן ער האט עס געטון. ער האט אונטערגעברענגט אונזער קאמיוניטי ער מיטן מונקאטשער רב מיט נאך אפאר שקצים אברהם יעקב האראוויץ. מיט נאך אפאר אזאלכע שקצים האבן אונז אונטערגעברענגט, זיי זענען געווען די שותפים פון היטלער און וואס היטלער האט נישט געענדיגט האבן זיי אנגעהויבן צו ענדיגן און מען האט עס געמוזט אפשטעלן. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איך ליין אין זייער אסאך צייטונגען אז די אלע קינדערלעך זאגן אז פון ווי האבן זיי געקענט דעם חזר, וויאזוי האבן זיי זיך נישט געשעמט, וויאזוי האבן זיי נישט מורא געהאט פאר אים. ווייל זיי האבן אים געטראפן אין שול. דער רבי, אונזער הייליגער רבי אין דברי יואל ברענגט צו אין די אין דעם על הגאולה ועל התמורה וואס דער רבי אליין האט געשריבן שורה בשורה ברענגט ער דארט אז ס'געווען מענטשן וואס פלעגן זיך באהאלטן אין שול א גאנצן טאג מיט טלית און תפילין און מענטשן האבן זיי איבערגעלאזט געלט און מען האט געמיינט זיי זענען ערליך, מען האט זיי באהאלטן ביי זיי געלט, שפעטער האבן זיי עס צוגעגנב'עט, האט דער רבי געזאגט אז דאס וואס מען זאגט איז געווען נאך די מלחמה, די זעקס טעג מלחמה, עס וואר אסאך בעלי תשובות, טויזענטער מענטשן האבן זיך גענומען לייגן תפילין, דער רבי האט גערעדט קודם וועגן א גוף נקי אז דאס איז נישט דא, נאכדעם האט דער רבי געזאגט אז אונז געפין מיר שוין אין א ירושלמי, אז מען האט שוין געטון אזוי, מען האט געלייגט תפילין כדי מען זאל קענען בא'גנב'ענען מענטשן. על כל פנים, דאס לייגן תפילין מיינט נאך גארנישט, די זעלבע דא אויכעט, איר ווייסט, עז טיים גאוס ביי, מען זעט וויאזוי די מלחמה גייט ווייטער און ווייטער, וויל איך ענק זאגן, נישט נאר א מקווה איז א דעינדזשערעס פלאץ, א שול איז פונקט אזא דעינדזשערעס פלאץ ווי א מקווה, די זעלבע דעינדזשערעס פלאץ, יחיאל בראנער איז אן אבל נאך זיין טאטן שרייט ער דארטן אין די גרויסע שול די שומר שבת, א מנין א מעריב א מנין, ער זוכט אויבן דארט א מנין אויף מעריב. אין דעם שול האט ער נעבעך אמאל געטאטשט א קינד וואס ער האט געדאווענט איז געווען דארטן ביי די שלושים פון זיין טאטן האט ער נעבעך געדאווענט א רב'ס א זון א בחור'ל. איך האב פעסטגעשטעלט אז מען דארף אנהייבן צו ווארענען אז א שול איז גארנישט קיין קלענערע דעינדזשער, קיין סכנה, ווי א מקווה. איי אין די מקווה גייסטו נאקעט און דא גייסטו אנגעטון? קודם קען מען מאכן סעקס אנגעטונערהייט אויכעט. און נאכדעם, ס'איז גארנישט קיין בושה יענעם אויסצוטון אין בית מדרש. היינט האבן זיי נישט קיין מורא פאר גארנישט די חזירים, סאו יעצט גייט קומען לאנגע לאנגע נעכט, ווינטער נעכט, און דו'סט מוזן אנהייבן צו זאגן פאר דיין קינד, וויסן זאלסטו מיין טייער קינד, דו גייסט אין א מקווה, ס'איז דעינדזשערעס, דו גייסט אין א שול, איטס דזשאסט עז דעינדזשערעס, מ'זיצט דארטן שעות און שעות אריכות אין בית מדרש, ס'איז דא א קאווע שטיבל, ס'איז דא א בית כיסא, ס'איז דא פון אלעם נעבעך וואס איז דארטן, סאו מ'דארף זייער וואטשן ווי די קינדער דרייען זיך. אין די לאנגע ווינטער נעכט. אויסער דעם האב איך אים געזאגט כ'על ענק נאכאמאל ווארענען, אהרן האט זיין תלמיד און זיין מיידל סקול אין די ארגסטע פלאץ וואס ס'איז דא. און כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך. איך רעד יעצט מיט אינגעלייט מ'האט נישט אנגענומען זייערע קינדער זאגן זיי ווער ברויך מאכן קינדער? דעיר גאנע סטאפ העווינג טשילדרען. ס'איז דארטן דא ווי ס'איז דא די מקווה פון דעם מענדעלע חזן דער אמסטערדאמער האט געבויעט א מקווה. ס'איז זייער א טונקלע געגנט און ס'איז זייער א שלעכטע געגנט און די פרוי מקווה דארף אויך האבן א פאליס אזוי ווי. קיפ סטריט די מקווה האט א פאליס דארף מען דארט אויך אראפ שטעלן א פאליס וואטשן די גאנצע צייט די פרויען וואס זיי קומען די פרויען וואס זיי גייען פאר די פאר פרויען וואס זיי האלטן נאך ביים האבן קינדער ווייל דער עולם איז היינט אין אזא מוד אין אזא דיפרעסט מוד זיי זאגן פארוואס זאל איך מאכן קינדער און נאכדעם זאל מען זיי ארויס ווארפן אין די גאס אויף דעם דארף איך מיך פלאגן און מאכן קינדער עט די ענד אוו די דעי וועל איך איי וויינד אפ מיט קינדער גוים עניוועי. חס ושלום. דאס האבן אלץ די רבנים געטון, זיי האבן אונז אפגעהארגעט און אפגעשאכטן. יעצט אין ארץ ישראל איז דא נאך א מעשה יעצט, וואס א מיידל פון זיבעצן באשולדיגט איר טאטן אז ער האט מיט איר געלעבט, און אזוי ווי דער טאטע האט מיט איר געטון מנהג הפקר, און דער זון האט עס צוגעקוקט, האט דער זון אויך מיט איר געלעבט, האט מען ביידע איינגעזעצט. כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, ווען איך בין ארויסגעקומען מיט דעם משוגענעם געדאנק אז טאטעס לעבן מיט אייגענע טעכטער האט יעדער געזאגט ער איז א משוגענער און ער איז א ליגנער און ער איז אן אפיקורס, אויף מיר, פארוואס? נאר די גמרא זאגט אז מען האט נישט קיין תאווה צו קיין קרוב, וויל איך ענק זאגן, היינט איז די זנות אזוי גרויס, היינט איז דער חיבור פון יסוד און מלכות, מלכות איז משיח גייט קומען, ס'וועט זיין והיתה להשם המלוכה, און יעצט איז די ענדע פון יסוד, יעצט איז זיבן הונדערט און פיר און זיבעציק, ביי ביז טויזנט דארף שוין זיין דער חיבור פון יסוד און מלכות, דער יסוד איז היינט אזוי צו צוקלאפט און צו צושלאגן, ס'איז דא אזא גרויסער יצר הרע. אז היינט איז עס אזוי קאמאן צו לעבן מיט א טאכטער, אזוי קאמאן ווי צו לעבן מיט אן אייגענע ווייב, ס'איז אפשר נאך מער קאמאן צו לעבן מיט א טאכטער ווי מיט א ווייב, ווייל מיטן ווייב איז ער ברוגז און מיט די טאכטער איז ער נישט ברוגז, כ'מיין זי איז אפשר ברוגז מיט אים אבער ער מיינט אז ער טרעפט אין זיין טאכטער עפעס א זאך וואס ער טרעפט נישט אין זיין ווייב. סאו ס'ווידער, רבותי ס'פארט, ס'פארט, יעצט וויל איך ענק זאגן, א רב זאגט מיר זייט איך האב דעם האטליין האב איך קראנק געמאכט די גאנצע וועלט, יעדער איז געווארן. א חזר אויף א טאכטער און א חזר אויף א זון און א חזר אויף משכב זכר, זאג איך ניין, דו האסט א גרויסן טעות, די חזר'ריי האלט שוין אן צוויי טויזענט יאר, נאר ביז יעצט איז ליידער איז עס געווען געלייגט אונטער די קארפעט, האט מען נישט געוויסט און מען האט נישט געקענט זיך שלאגן קעגן דעם, ווייל ס'געשעהט דאך נישט, היינט ברוך השם ס'געשעהט, מ'שלאגט זיך, און אונז האפן מיטן אייבערשטנ'ס הילף אונז וועל מיר עס אפשטעלן, מסתם נישט אינגאנצן ווייל. אפילו פאר איינער הרג'עט איינעם געט מען דאך אים אויך אדער טויט שטראף אבער לייף טיים אין דזשעיל, צו דעסוועגן דאך הרג'עט מען יעדן טאג מענטשן, באט טו א סערטען אמאונט טוט מען עס אפשטעלן, ווי האט מיין רבי געזאגט, די דברי יואל. איינער האט אים געפרעגט וואס דארף מען א שלאס אויף א טיר, א נארמאלער מענטש טוט נישט אריינגיין צו יענעם אין הויז ווייל ס'איז נישט זיין, א גנב קען אפברעכן א שלאס, נו פארוועם מאכט מען דעם שלאס? דער רבי האט געזאגט, ס'איז דא אזוי, צען פראצענט מענטשן וועלן נישט אריינגיין צו יענעם ווייל ס'איז נישט זייער, צען פראצענט מענטשן העלפט נישט קיין שלאס, נאר דערמיטן די אכציג פראצענט מענטשן די איז טאמער איז דא א שלאס וועט ער נישט גיין ברעכן, און ס'איז נישט דא א שלאס וועט ער אריינגיין, אז מען רעדט פון די אכציג פראצענט. איך זאג אויך די זעלבע, די חזירים טו ווייפען אוט דאס קען מען נישט, דאס איז א נאטיר, דאס איז נעיטשער. דו קענסט נישט איבערדרייען נעיטשער, סאו די צען פראצענט וועסטו קיינמאל נישט איבערדרייען, און די אנדערע צען פראצענט האבן נישט געברויכט האבן מיין גאנצן האטליין, די אכציג פראצענט אינמיטן, פון די מיט די ארבעט מיר אונז. יעצט האט מיר געזאגט איינער אז די צוריקפאלן, די רילעפס, פון די סעקשועל אביוז, ער זאגט ער טוט פאר סעקשועל אביוז, ער ארבעט פאר א גרויסע ארגאניזעישאן קעגן סעקשועל אביוז און קעגן דראגס, און קעגן דרינק, דרינקאהאליק, זאגט ער זיי האבן בערך פון זעכציג ביז פינף און זעכציג פראצענט האבן זיי א סוקסעס רעיט ביי דראגס און ביי די דרינקינג פראבלעם, סמאוקינג אויכעט. די צוריקפאלן, די אנסוקסעס, פון סעקשועל אביוז זאגט ער וועסט נישט גלייבן, ס'איז זיראו, האט מען נישט קיין שום סוקסעס אין דעם. די חברה דארף מען אדער מסרס זיין אדער זיי שיקן אין די וויילד וויילד וועסט. עס איז נישט דא קיין קינדער, אזוי ווי איך זאג אומאהא נעברעסקע, דער אדער זיי צו שיקען אין הארלעם, דארטען קענען זיי רואיג ארויס גיין אין די גאס, דער איז נאו פראבלעם און נאו פיער, טרייען אנצורירען א שווארץ יונגעל, הע הע, דאס יונגעל אליין העט ארויס נעמען א גאן און אים שיסען, ער העט נישט ווארטען זיין טאטע זאל קומען. ער זאגט ס'איז אזא קראנקייט וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן ווייל דאס איז נעיטשער און ווער ס'צושפילט זיך זאגט ער אונז האמער כמעט נישט קיין רפואה פאר אזא מענטש דאס וואס מ'האלט זיי אף די סטריטס ביי פוטינג דעם אין תפיסה ס'נישט קיין רפואה באט דעטס די אנלי וועי אוט ער האט מיר מודה געווען. נאכדעם איז געווען דארט אויכעט דער לויער אדיעלע דער וואס ס'פירט טשארלס היינס פאנד ער איז אויך דארט געווען איך האב נישט געוויסט באמת ער קען דאך נישט קיין אידיש ער איז א איטאליענער גוי.

איך האב געזאגט דעטס עקזעקטלי וואט איי סעד אן מיי האטליין. זאגט ער יאפ איי קנאו, איי קנאו, איי קנאו עווריטינג יו סעד. איך בין אזוי נתפעל געווארן, איך האב געוואלט וויסן צו זיי געבן אים איבער די דבר תורה אויך. דער וואס ער געבט אים איבער די אלע זאכן אפשר קען ער תורה אויך, הו נאוס, היינט קען מען נישט וויסן גארנישט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט עקיבא רוט, דאס איז נישט דער רוט וואס ער האט די ישיבה אין ווילימסבורג, נישט ער, דאס האט גארנישט מיט אים, ער איז א קליין בערדל האט ער, ער איז א עלטערע מענטש. יא, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה', דאס איז נישט דער, דער וואס האט דא ביי אונז אין די ישיבה אין וויליאמסבורג רוט מאכט א גוטן דזשאב, ער האט א פיינע ישיבה, ס'איז דא אן אנדערע רוט ער איז געווען א בר מצוה בר און בת מצוה לעסן טיטשער, און ער האט געהאט אזעלכע לאנגע קלעבעדיגע הענט, און ער האט געהאלטן אין איין טאטשן די יונגלעך מיט די מיידלעך, בקיצור, קיינער האט שוין נישט געשיקט צו אים מער, ער איז אויך געווען א. טיטשער אויף היברו, ער האט געלערנט היברו ער איז א היברו טיטשער ערגעץ געווען איך ווייס אין ניו דזשערסי, למעשה האט מען אים יעצט אריינגענומען ער זאל זיין א טיטשער פאר היברו אין ישיבה אוניווערסיטי, יעצט פארוואס האט מען אים אריינגענומען, ס'איז דא איינער ריטשערד דזשאועל וואס ער קאנטראלט די באורד, למעשה איז געשען א מורא'דיגע זאך אז די חברה האבן זיך פארוויסט פון זיין היסטערי, זעהט אויס דער ריטשערד דזשאועל האט אים אינגאנצן נישט געוואלט וויסן זיין היסטערי ווייל זיי זאגן ער איז עפעס שולדיג זיין טאטן א טובה זיין טאטע איז אויך געווען עפעס איינגעשטעלט דער עקיבא רוט'ס טאטע איז געווען עפעס איינגעשטעלט דארט אין ישיבה אוניווערסיטי איז ער שולדיג געווען זיין טאטן א טובה האט ער אים אריינגענומען יעצט זענען אלע צייטונגען פול צוויי זאכן די ערשטע זאך איז אז מען זאל אים ארויסווארפן אינגאנצן דעם ריטשערד דזשאועל. אינאיינעם מיט דעם עקיבא רוט, ביידע, סיי דעם טיטשער און סיי דער וואס האט אים אריינגענומען. סא רבותי, איינער זאל מיר זאגן אז מען פארט נישט גוט? ס'האט זיך נאכנישט אנגעכאפט אין סאטמאר דער פייער? זארגטס ענק נישט, ס'וועט קומען די זעלבע אין סאטמאר אויכעט, ס'וועט ארויסקומען אפאר חברה זיי וועלן זאגן מען האט אונז מאלעסטעד, און זאליק האט געוויסט, מ'האמיר אים פארציילט. איך הער זאגן איינער האט מיר היינט געזאגט א בחור אז ביי זלמן לייב'ן איז גארנישט בעסער די סעקשועל עדווענסמענט צווישן די בחורים ס'איז גארנישט בעסער זאגט האסט געזאגט וועגן אהרן הער אהין זאגט ער איך לערן אין קווינס דא ביי זאליק'ן אז א בחור וויל זיין אפגעהיטן דארף ער זיי האבן א חרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים ער דארף זיך קענען שלאגן מיט אלע חזירים זיי אפהאקן די הענט זאגן טאטש מיר נישט די ערווה נאר ער זאגט וויבאלד איר רעדט אזויפיל פון דעם האט מען שוין נישט מורא צו זאגן אמאל האט מען מורא געהאט יא יענער וואלט נאך צוריק געלאכט קוק ער זאגט כ'האב אים געטאטשט ער געטאטשט היינט טאטשן קאסט א ביג פרייז סאו עניוועי זאל דער אייבישטער העלפן אז מ'זאל עס קענען אויסווייפן די אלע זאכן. שוין, יעצט האטס מיר אלע א גוטן און א פרייליכן א לעכטיגן שבת. כל טוב.